א גוטן מוצאי שבת פרשת כי תשא, איך לייג יעצט ארויף דעם שיעור פון די וואך, ס'איז בערך ניין שעה, און ס'איז צו לאנג אז מ'זאל האלטן דעם עולם ביזי מיט איין מאל, איז צוטייל איך עס אויף צווייען, יעצט איז דער ערשטער חלק. איך שטעל אייך אויך דא ארויף, כ'האב ענק שוין געזאגט, אחיש מלך גת, ער געווען דער קעניג פון גת, גת דאס איז אזא מין א דוקן שבעין, אזוי ווי ביים חורבן בית המקדש האט מען געשיקט א קרבן און מ'האט געמאכט א קריץ אינעם אויג, וואס ביי די גוים איז עס נישט קיין פעלער.

תפסיקו לעשות את זה, זה מסוכן ברמות שאתם לא מבינים, הסכנה לא שווה את הכסף, לא שווה אפילו, לא לשנייה אחת, בכלום. א גוטן טאג, די וואך גייט פרשת תרומה, איך האב געוואלט אביסל רעדן צום עולם תכלית, דער עולם גלייכט צו הערן און איך גלייך צו רעדן, סאו ס'איז פונקט גוט, ס'איז א גוטער שידוך, יעצט איך האלט אין איין זאגן, דעם חינוך וואס מ'האט אונז אויפגעברענגט, אויפגעשלאכעט, מ'איז נישט ווערד געווען קיין איין פעני נישט. דער הייליגער רבי האט געפירט א מלחמה קעגן די ציונים, מ'האט עס געדארפט פירן ביי זיך אין בית מדרש דארטן אויף בעדפארד עוועניו, אדער אינדערהיים? צו די קינדער האט עס נישט געהאט קיין שום שייכות, קינדער האבן נישט געדארפט וויסן אז ס'איז דא א זאך ווי ציונות, און זיי האבן נישט געדארפט וויסן אז די זענען שקצים און מ'זאל קענען יעדן רופן א שייגעץ, ס'איז געווען צום סוף יארן פונעם רעבן האט מען שוין אים אויך גערופן די זעלבע נעמען, מ'האט אים געוואלט ארויספירן אז אז אז רבינו סר מן הדרך, מ'האט שוין געשריבן אויפן פלאקאטן אויך. קינדער טארן זיך נישט מישן אין אזאלעכע הויעכע עניינים, ס'איז געמאכט פאר עלטערע מענטשן. נאר וואס, א רייסעדיגע איסר כ'ווייס איז אים געקאכט קעגן ציונות און ער האט נישט געכאפט וואסערא פאליטיקעל פיגור און וואסערא וועל נאון מענטש ער איז אין די אידישע וועלט. יעצט לאמיר גיין צושטאט, כ'וויל דא אביסל זאכן צו צעלייגן. ס'איז דא א איד וואס ער האט געהייסן. הייסט הרב ר' מעכל לעבאוויטש, געווען גאר א וואוילער איד א חשובער איד, און למעשה ער געווען אן עובד השם אויכעט, איך געדענק די מיסעס לאנדא, שלום לאנדא'ס מאמע, פלעגט זאגן, באלד ווארטס נאך איין מינוט, ביי איר אינדערהיים פלעגט מען הערן זיינע קולות פון קעגן איבער פונעם סאטמאר בית מדרש ביי חצות, א איד וואס האט אפגעראכטן חצות, ער האט געמאכט הגהות אויף ספרים פונעם הייליגן. קאמארנער און פון זידיטשויב, ער געווען בקי אין די אלע עניינים, מען האט אים צוגעגנב'עט די כתבים, מען האט מיט אים געטון וואס מען האט געוואלט, ס'איז געווען איינער א ימח שמו וזכרו זאל אויסגעפליקט און אויסגעמעקט ווערן פון אידן, שמואל פריד, א בורר, א טוען, א שייגעץ, א ש, ער מיט איצא האבן זיך גוט פארשטאנען, און זיי האבן געמיינט זיי קענען פירן אידישקייט, האט מען גענומען א איד ווי ר' מעכל, מען האט אים באגראבן פאר גארנישט, מען האט אים באגראבן מיט א שטוב מיט קינדער, און ער האט נאכאמאל חתונה געהאט. מען האט אים אנגעטון אזאלעכע צרות, וואס איז דאס געווען? איך וויל וויסן מה חרי האף הגדול הזה? האב איך געזאגט פאריגע וואך, ווייל זיי האבן מורא געהאט אז ער וועט נישט צונעמען סאטמאר רב'ס רביסטעווע, זאגן זיי מען קאלט זיך מחלה סאטמאר רב, ניין מען האט נישט מורא געהאט ער צונעמען דעם דברי יואל'ס רביסטעווע, מען האט מורא געהאט אז דער סיגוטער וועט בלייבן אן א מנין. אבער איך פארשטיי נישט די גאנצע זאך, איי דאנט אנדערסטענד, איז דאס האט מען געמעגט טון מיט יעדן וועם עטץ האט נישט געפאלגט? אה א איד ווי נחום ראזנבערג, איך האב געזאגט א פסוק אין חומש, אזוי ווי ס'איז דא בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, איז דא א פסוק אין חומש ואחות לוטן תמנע. זאגט דער הייליגער רמבן אז ווער ס'גלייבט נישט אז דאס איז די זעלבע פסוק פונעם אייבערשטן און ברענגט די זעלבע קדושה און טהרה מיט אלעם, דער איז אן אפיקורס. איי וואס הייסט איז דא ואחות לוטן תמנע, ווער איז לוטן ווער איז תמנע, אה פארשטייסט דאס איז עס. יעצט איז דא נאך א פסוק אין חומש, און איך האב זיך אויף דעם פסוק פארלייגט, ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, זאלסט נישט שטופן אין א יונגל דיין פיפיק אין זיין מחילה. אז דא א מלמד האט געשטופט זיין פיפיק אין די קינדער'ס פיסק אריין האט עס איבערגעדעקט מיט האניג אין א ברוינפן גלעזל יעדער זאל מען זאל נישט כאפן וואס דארט טוט זיך און דאס קינד האט געלעקט האניג איך האב עס אפגעשטעלט עטס ווייסט וואס דא האט זיך אפגעטוהן? עטס ווייסט וואס חזיריי דא האט זיך אפגעטוהן? ס'איז אנבעליוועבל די וואך בין איך געווען אאוט אוו טאון וועגן א מקווה ס'הייסט די געוועזענע וואך פרשת משפטים איך בין געווען אין פלארידע אבער נישט ביים ביעטש איך האב גארנישט מיטן ביעטש איך האב נישט ליב צו גיין צום ביעטש איך גיי נישט צום ביעטש איך בין געווען דארטן ביי א מקווה אבער ס'איז ברוך השם געפערטיגט אויך, ס'האט עס נאכנישט אנגעפילט מיט רעגן אבער ס'איז פערטיג, עניוועי איז למעשה געווען אזוי, דא אין שטאט איז דא א מיידל וואס ארבעט אין א פלאץ איך וויל נישט זאגן ווי ווייל ס'איז נישט קיינעמס נישט ביזנעס יענעם צו פארשעמען, און זי איז א טיטשער דא און אלעס איז גוט, ויהי היום האט זי געדזשוינט א טשעט, קען זיין ס'איז געווען א פרומע טשעט, א אידישע טשעט, איך ווייס דאך נישט איך ווייס נישט פונקטליך וואס דארט איז געווען אבער זי האט געדזשוינט די טשעט. שוין איז זי שוין געווען אויפן טשעט. איז דא א איד א חזיר וואס איז אלט איבער זיבעציג יאר און ער האט א בארד ביז צום בעלי באטען, א לאנגע ווייסע בארד ביז צום בעלי באטען, און ער ארבעט אין א מיידל סקול. עטס פארשטייט וואס איך זאג? ער טאר נישט ארבעטן אין א מיידל סקול קענסט ארבעטן אין א מיידל סקול ארבעט ער. און קיצור ער ארבעט יא דארט. און ס'איז דא עטליכע פרויען יעצט אז ס'קומט שוין ארויס וואס זיי באקלאגן זיך יא אז ער איז ארויפגעקומען אויף זייער טשעט. און די ערשטע זאך וואס ער פרעגט יעדן דאזנט איווען סטארט וויט א קאנווערסעישן איי לאוו יו יור סאו סוויט עווריטינג הי סטארטס רייט אוועי און ווילסט קומען מיט מיר פאר סעקס? זעכציג פראצענט פון די מיידלעך ווייסן נישט וואס סעקס איז עניוועי דו חזיר וואס דו ביסט. קיצור האט ער געכאפט א יונג מיידל און הי דידענט סטאפ קאלינג הער א פיו טיימס אין מידעל אוו ווארק און דאס מיידל איז געווארן אינגאנצן ווי מען זאגט וואטעווער סאו שי געיוו אווער די פאון טו מיינס א משפחה זייער א נאנטע משפחה. וכ'. יעצט זי האט נישט געוואוסט וויאזוי צו הענדלען די סיטשועישאן האט זי געקאלט איינער וואס איז געווען פון אמאל פון די משמרת הפיפי, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער האט עס געהענדלט לויט וויאזוי מען האט אמאל געהענדלט האט ער עס גוט געהענדלט, אמאל האט מען געהענדלט מען האט גענומען קעיר אליינס אבער מען האט נישט איינגעזעצט, קיצער איז ער געגאנגען און ער האט אפגעקאלט, כ'האב געזאגט דאס מיידל ווען ער קאלט איך זאג יא איך וויל דיך טרעפן, זיי האבן אפגעשמועסט אפילו ווי מ'עט טרעפן אויף וועלכע גאס דא נישט ווייט פון ווילימסבורג און דארט וועט מען האבן סעקס, ער וועט איר געבן אלעס, ער זאגט איר צו איך וועל דיר געבן וואס דו'סט וועלן, פשי! ס'א מחיה! און מען האט אים געכאפט, מען האט אים געכאפט רעד הענדעד, ס'איז ארויסגעקומען פון די חברה משמרת הפיפיק איז ארויסגעקומען פון די קאר און ער איז ארויסגעקומען דארט מיט איר אין די קאר אים רעד הענדעד, יעצט וואס זיי האבן געטון צו אים ווייס איך נישט ווייל זיי ווילן דאך נישט ארויסגעבן ווייל דאס איז דאך נאך די אלטע סיסטעם, מען גייט צום רעבן צום רב צום גלח זיי וועלן שוין זאגן וואס צו טון. האט אים געדארפט גראד איינזעצן, און ווער ווייסט וויפיל נאך ער האט שוין געטאטשט אין די מיידל סקול, יעצט ער וויל נישט ארויסגעבן דעם נאמען, ער זאגט נחום ראזנבערג טאר נישט געוואויר ווערן ווייל ער ס'וועט זיין אויפן האטליין, איך וועל געוואויר ווערן, איטס דזשאסט א מעטער אוו א פיו דעיס, און איך וועל אים ארויפלייגן אויפן האטליין, איך וועל מאכן זיכער אז מען טראגט אים אין דזשעיל, ביקאוז דער דרך וויאזוי מען האט זיך געפירט ביז יעצט, וואס סאקמער האט זיך איינגערעדט מסירה משמירה, ווען אונז האבן מיר נישט קיין פראבלעם מיט מסירה וואלט זלמן לייב פיליפ געזעסן אין דזשעיל, ווען אונז האבן מיר נישט קיין פראבלעם מיט מסירה וואלט לייביש טייטלבוים נישט געווען אין קבר נאר אין דזשעיל, קען זיין ער וואלט געווען אין דזשעיל און נאכדעם אין קבר, און דעמאלטס וואלטן אסאך אסאך מענטשן נישט געווען אין אין אין די גאס, וואלטן געווען אין דזשעיל, אונז האמיר נישט קיין פראבלעם מיט מסירה, ס'איז דא יעצט די מעשה מיט וואלדערער, איז דער ראביי קו קו קו קו קניבסקי האט שוין געטוישט, ער האט שוין געזאגט יא מען מעג גיין צו די פאליס, ער ווייסט נישט וואס דא איז פארגעגאנגען אלע יארן, ממילא אז ער האט נישט געוואוסט וואס דא איז פארגעגאנגען אז ער האט נישט געהאט קיין פראבלעם, ער זאל גיין צו די רבנים, וואס איז די רב. ט, א איד קומט צו מיר, זאגט ער מיר ער מוז גיין צו ערכאות, פרעג איך אים פארוואס מוזטו? זאגט ער ווייל די בית דין וועט פסק'ענען אז ער איז מיר שולדיג געלט, וועט ער זאגן איין ליען, איך ווייס ער איז א מיליאנער, זאג איך אים אויב אזוי דעמאלטס האסטו אלע רעכטן, ס'איז דא א תשובה אין דברי יואל, אין דברי יואל איז דא א תשובה, ס'איז אין חושן משפט דאכט זיך מיר, מ'האט זיך געשעמט זיך אריין צו שטעלן דארטן ווי ס'באלאנגט האט מען עס געשטעלט ערגעץ אנדערש, זאגט דער רבי קלאר אז ער איז א גברא אלים, גיי צו ערכאות, דעטס איט. זאגט איך איהם איך זעה נישט דערין די פראבלעם, ער וויל דיר נישט באצאלן, דו ווייסט ער האט געלט, טעיק אים טו קאורט, די קאורט האט אזויפיל אז דארט מוזטו באצאלן, ענלעס יו קען פראוו אז דו האסט נישט, אפילו דעמאלטס דארפסטו אים באצאלן אין נאוטס, דאס איז וואס מ'האט געמאכט, ס'איז דא יעצט אין ארץ ישראל א זאך, מ'האט מבטל געווען די גאנצע רבנות, די רבנות איז אין דר'ערד, נישט דא מער, נישט דא מער קיין רבנים, די מדינה זאגט ווילסט א רב ברענג דיר אליין א רב, איך גיי דיר נישט צושטעלן קיין רבנים, און דאס איז טאקע דאס גוטסקייט, איך האלט טאקע מ'האט לכתחילה קיינמאל נישט געטארט האבן קיין רבנות, ווייל יעדער ווייסט טאמער וויל זיך איינער מגייר זיין גייט ער צו די רבנות, אין די צהל אין די צבא קריגט ער ער זאגט ער גייט דזשוינען די מיליטער גיבט מען אים גראד אז ער איז א איד יעצט דער הרב הגאון הצדיק ס'איז געווען די גרעסטער גאון ביי די ספרדים הרב עובדיה יוסף הי אלסא מעיד ע לייף טיים מיסטעיק און איך האב עס אים געזאגט אין פנים אמאל וואס האט ער געטוהן ער האט געזאגט די פלאשים האבן אנגעהויבן צו טענה'ן אז זענען אידן זיי ברענגען א ראיה אז זענען אידן ס'איז דא א פסוק אז ס'איז געקומען די מלכות שבא, איז זי געווען פון די פילאשים, איז זי געקומען וויזיטן שלמה המלך צו זען זיין חכמה, ס'שטייט ויתן לה כל לבו האט ער געגעבן זיין גאנצן הארץ, עס ברענגט דארטן צו, אין רש"י שטייט עס נישט, נאר ס'ווערט צוגעברענגט פון קיין ספרים, ווי ער האט דארטן צוגעברענגט, דאס אלעס זאג איך מפי הזיכרון, מען דארף יעדע זאך נאכקוקן, ווי ער האט דארט צוגעברענגט אז שבא עליה און ס'האט געבוירן פון אים א קינד, שלמה המלך, אה, כ'בין זיכער, ער האט זי מיר זיכער האט ער מגייר געווען, אוודאי נישט געווען סתם א. אט דאס, אבער למעשה שרייען זיי אז זיי זענען אשכנזים, זיי האבן די דזשינס פון אשכנזים, און מען האט עס נאכגעקוקט און מען האט געטראפן זיי האבן טאקע, אבער דאס מוז נישט זיין אז שלמה המלך האט געוואוינט מיט מלכת שבא, דאס קען זיין ווייל אונז האבן געהאט אסאך חזירים אזוי ווי אונז האמיר דא היינט א שטאט מיט חזירים, און דעמאלטס איז אויך געווען חזירים, ס'איז געווען די שווארצע חברה, ס'איז געווען די ביליגע חברה, און מען האט געקענט מיט זיי טון וואס מען האט געוואלט. באט איט דאז נאט מין אז שלמה המלך האט מיט זיי געוואוינט, און איך האב דאס געשריגן דעמאלטס צו הרב עובדיה'ן, איך האב זיך גוט געקענט און זענען געווען ידידים, כ'האב געשריגן דו מאכסט א וועלטס מיסטעיק, האט ער געזאגט אזוי, זיי זענען אידן, נאר זיי זאלן זיך מגייר זיין לחומרא, דאס צווייט העלפט האבן זיי שוין פארגעסן, קיינער איז זיך נישט מגייר לחומרא, איך בין א איד בין איך א איד, האט אריינגעברענגט אזויפיל שווארצע צו כלל ישראל, די ביליגסטע עלעמענטן וואס איז דא, נאר וואס, דער אייבערשטער זאגט נעם אן די גרים אויכעט, ס'איז מיר א מחי' אויב יענער איז זיך אמת'דיג מגייר. דערווייל האבן זיך אלע געקומען שטעלן זענען פילאשים, פילאשים האט מען גראד געזאגט זענען אידן, נאר זיי זאלן זיך מגייר זיין, אבער מ'האט זיי נישט נאכגעקוקט ווייל זיי זענען דאך אידן. דעם חורבן האט געמאכט דער גרעסטער גאון אין אונזער דור, געווען הרב עובדיה יוסף, דער גרעסטער גאון געווען, הי מעיד א דעדלי מיסטעיק אריינצוברענגען אזויפיל פסולים אין כלל ישראל, אמאל איז א מיידל אויסגעגאנגען מיט א בחור און זי איז אהיימגעקומען מיט א שווארצן. געלט. זאגט אים דער טאטע, דאס אז ער איז א גוי בין איך דאך שוין מוחל, ער וועט זיך מגייר זיין, אבער ברענג כאטש א ווייסן, דו ביסט דאך ווייס, ער וועט זיין ווייס, די קינדער וועלן זיין ווייס, אריינגעברענגט פלאשים, די ארגסטע אומה געווען, די ביליגסטע אומה, בזי בזיונות, און זיי האט ער אריינגעברענגט אין כלל ישראל, עס איז נישט מיינע ביזנעס אבער איך בין נישט קיין רב, וויל ער אזוי זאל זיין אזוי. כ'האב געזען אויף די קליפס אז ס'דא אפאר פלאשים שווארצע, זעהט אויס וועט זיין א טרי האנדרעט פאונדער, און ער איז א פיינער זיסער יונגערמאן א גרוש נישט געגאנגען קיין שידוך האט ער דאס גענומען, הער אויס ער איז זייער גערעכט, אבער כ'וויל ענק זאגן, דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען די גאנצע צייט, די רבנות שפארט מען צו, די גאווערמענט זאגט איך געב נישט קיין געלט פאר רבנות, פארוואס? זיי האבן געזעהן וויפיל פאלשקייט ס'ליגט אין די רבנות, ממש די גרעסטע פאלשקייט ס'איז דא, די גרעסטע פאלשע הכשרים, וואס דו ווילסט, ווי, כ'וויל נישט אריינגיין יעצט ווייל ס'איז דא נאך א שעה דא. קליין. ווי דו ווייסט ביי וואס איז דא איז זענען די רבנות געווען, זיי זענען געווען די וואס האבן געטון אלע שמוציגסטע זאכן וואס איז געווען, דאס איז געווען די רבנות, און ממילא אז דאס איז געווען די רבנות האבן די גאווערמענט געזאגט אונז ברויך מען נישט קיין רבנות, איינער דארף האבן א רב צו חופה קידושין צו סידור קידושין זאל ער זיך ברענגען א רב, ער דארף האבן א גט זאל ער זיך אליין ברענגען א רב, אונז געבן מיר נישט, ברוך השם אבי מען האט עס אויך מבטל געווען, איז צוריק קומען יעצט דא צו אונז. ווער האט געשטופט עבדיה'ן אז ער זאל מתיר זיין די פלאשים? אויך אין די מדינה, זיי האבן אים געזאגט ליסן. דא די טויזענטער אידן און צוקונפטיגע נאך קומען נאך נאך און נאך און נאך און אונז וויל מיר זיי האבן סאו געב ארויס א בריוו וואס זענען אידן ער האט זיך געקרענקט געוואלד א לענגערע צייט נישט געהאט קיין ברירה ווייל סוף כל סוף ער איז דאך דער רב פאר די מדינה האט נישט געוואלט ווערן אויס רב פון די מדינה שוין יעצט זעמיר צוריק קומען צו אונזער פונקט דא איז דא דא א חזר וואס ער ארבעט אין א מיידל סקול און איך וויל יעדער זאל הערן דאס ווייל טאמער דיין טאכטער לערנט אין א מיידל סקול זאלסטו פרעגן צו דארט איז דא איינער וואס האט אויפגעהערט צו ארבעטן די לעצטע פאר טעג, ווייל איך מיין אז זיי אים מוזן ארויסווארפן, ווייל די מינוט איך ווער געוואר קום איך מיט פאליס, נאר איך ווער דאך נישט געוואר ווייל זיי האלטן עס פאר א סוד, זיי מיינען אויכעט זיי לעבן נאך אין אלטן אזיאטישן מאר מאר מאר מארמארישן וועג, דער רבי זכרונו לברכה, דער רבי איז געשטארבן, ס'איז געענדיגט, זיין דרך איז געשטארבן, ער איז געשטארבן, ס'איז נישט געבליבן גארנישט פון אים, ס'איז געבליבן אפאר חברה שובבים זיצן זיי זיי לערנען אויף אידיש זיינע מאמרים, אבער ווי דא, דער אייבערשטער נישט.

ניין גראד צום רמ האט עס געוויזן ווייל דארט דער ר' איז דאך געווען ר' בנימין הערש בערקאוויטש ער איז דאך געווען דער מנהל פון די סאטמארע מיידל סקול און מען האט געוואלט דער רבי זאל ב ב דער רבי האט געזאגט ער איז גערעכט איך קען אים נישט זאגן קיין ווארט איי פארוואס האב איך אויך געזאגט ווייל איך האב נישט גענוג מענטשן נאך היינט וואס זענען נאכן לאגער וואס זיי קענען אידישקייט ער האט נישט און גראדע וואלט איך אים ווען געזאגט מי יגלה עפר מעיני רבינו אז ס'איז דא היינט איך הער דאך אויס נישט אז איך זיץ און איך הער אויס נאר איך האב דאך אויך קינדער אין שטוב און מען הערט ס'איז דא אזאלעכע פראגרעמס ס'איז דא איך קען ענק נישט זאגן אפילו אלע נעמען ווייל איך וויל נישט זאגן אז כ'האב געמיינט דעם יא און יענעם נישט ס'איז אזאלעכע שיינע מוסר פון ווייבער ווי זיי פירן האטליינס ס'איז אזוי שיין ווי עני מענערישע האטליין פול מיט תוכן פול מיט יראת שמים פול מיט אלעם אלע האבן עס אבער איין לינק. אז דער רבי מיט די שיטה דאס דאס האט באשאפן דעם אייבערשטן, וואס דאס איז שקר גמור, אן דעם רבי און אן די שיטה וואלט מען אונז אויך געווען אידן, איך האב אמאל געהערט א דרשה, איך האב עס אליין געהערט, זריאל גליק דער אנגעפאשעטער פערד האט געזאגט א דרשה, דאן איז סענסערט דעם רבינ'ס קדושה איז געווען פון איינע וועלט אויף די צווייטע, דער חזון איש זכרונו לברכה וואלט נישט געווען וואלט געווען א קרקפתא דלא מנח תפילין ווען נישט די קדושה פון רעבן, דער חזון איש האט נישט געקענט דעם רעבן. כ'האב אים ערשט געקענט אין ארץ ישראל ווען ער איז שוין געווען אסאך יארן, מסתמא זיבעציג, פינף און זעכציג יאר, און ער האט געלייגט תפילין נאך פון די בר מצוה. פארשטייסט? דאס איז די איינע בולשיט, ווען זיי נעמען ארויס וואלטן זיי געהאט די שענסטע האטליינס די פרויען, און זיי קענען אסאך שנעלער און בעסער רילעיטן צו א מיידל. דו רעדסט דא פון א זכר צו רילעיטן צו א מיידל? קודם ווערט ער היי, דער פופיק שטעלט זיך אים אויף, ער ווייסט שוין נישט וויאזוי צו רעדן צו איר. דו רעדסט דא א פרוי, אן ערנסטע פרוי, רעד צו די מיידל, דעטס וואט יו ניד. און דאס האט די רבי נישט געשטעלט, שרה שנירער האט געשטעלט תלמידות, ס'איז נאך היינט דא פון אירע תלמידים פון תלמידי תלמידים, די רבי האט עס נישט געשטעלט, ער האט געשטעלט בנימין הערש, בנימין הערש איז געשטארבן, ס'איז געענדיגט, ס'איז נישט דא מער, במילא איז עס א ערנסטע פראבלעם, און גיי שטעל יעצט נייע תלמידים, די רבי האט נישט געוואלט, די רבי האט אזוי געזאגט, די רבי האט געזאגט אזוי, און די רבי האט געזאגט אז איין ווארט עברית איז ערגער ווי זיך בוקן זיבעצן מאל צום ציילעם, דאס אלץ שטותים, די רבי האט געוואלט גרינדן דעמאלטס א מלחמה, האט ער געזאגט זאכן וואס איז נישט אלע זאכן זענען געווען אויסגעהאלטן, און בפרט. האט נאך צו ווייטאגן דארט, מען לאכט פון אים, איר זיינט א דזשאוק, וואס במילא וויל איך ענק זאגן, עטס מוזטס אנהייבן נאכאמאל צו ריעסטעבלישן דעם חינוך, און דער חינוך דארף זיין אויף א נארמאלן אופן, געלאסן, נישט ווילד, און נישט צודרייט. יעצט וועט איר דאך זאגן, נו, דער רבי האט דאך דאך אנדערש געזאגט, וועל איך ענק ענטפערן זייער פשוט, ס'איז דא א גרויסער סייקייטריסט אין לעיקוואוד, וואס איך לייג ארויף פון אים יעצט א שמועס פון אנדערטהאלבן שעה, דאס איז אזא יסוד שביסודות אז איר האט נאך אזאנס נישט געהערט. ער איז מסביר אז ס'איז דא צוויי מיני חינוך'ס. דו ביסט א טאטע האסט אסאך קינדער און יעדן קינד מוזטו אנדערש מחנך זיין. איינער אז ער וועט זיך אפשערן די פאות און ער וועט זיך אויסטון דעם הוט מוזטו אים נאך זאגן שכוח און דו מוזט אים ווייטער מקרב זיין ווייל דו זאלסט אים נישט פארלירן. און אן אנדערער אז ער וועט נאך אביסל נאר קערצער מאכן די פאות וועסטו אים שוין זאגן היתכן וואס טוסטו אזאנס איך טו דאך נישט אזוי. דער חינוך איז געמאכט. איש לפי אכלו תכוסו, וויאזוי האט דער סיגעטער געזאגט ווען ער האט געזען זיין איידעם דאס ערשטע מאל אין די מקווה גראב ווי א פאס, זאגט ער יא, איש לפי אכלו תכוסו, לויט ווי מען עסט וואקסט די מחילה, דער תחת. יעדעס קינד האט אן אנדערן סייז תחת און אן אנדערן סייז פיפיק און אן אנדערן תאווה, ענד הי העז דיפרענט אימעדזשינעישאנס, און דו מוזט זיין דער וואס וועט עס צו יעדן רילעיטן עט היז אנדערסטענדינג, נישט דער רבי האט געזאגט, דער רבי איז געשטארבן! און מען מוז יעדן איינעם לערנען לויטן היינטיגן וועג, און איך לייג ארויף כסדר כסדר סייקאלעדזשיסט, סייקייעטריסט, כדי מ'זאל זיך לערנען, און ס'קאלן מיך אפ מחנכת'עס פון גרויסע סקולס, זיי זאגן הרב ראזענבערג איר זענט דער מחנך פונעם דור, ווייל איר ברענגט ארויף די ריכטיגע ריכטיגע ריכטיגע סייקאלעדזשיסט און סייקייעטריסט וואס ס'געהער פאר אונז, יעצט איך וויל ענק ארויפלייגן א מורא'דיגע שיינע זאך איר וועט עס הערן איר וועט הנאה האבן פון דעם, און דארטן איז ער מסביר וויאזוי מען דארף לערנען די קינדער. און צוויי קינדער זענען נישט גלייך, און דו אלס מאמע צו אלס טאטע מוזט האבן דו פרצופין, ס'איז דא א מחלוקת אין די גמרא צי ווען דער אייבערשטער האט באשאפן אדם וחוה צי ער האט באשאפן דו פרצופין, דאס מיינט ער האט באשאפן אזוי, אין איין זייט האט ער געהאט א פנים פון א פרוי און ער איז געווען א פרוי, אין איין זייט א פנים פון א מאן און ער איז געווען א מאן, און וואס האט דער אייבערשטער געטון ראש השנה? ס'איז געווען נסירה, מ'האט זיי צו צעטיילט, דאס איז איין דעה, די אנדערע דעה אין די גמרא איז ניין, אז ס'איז נישט געבוירן דו פרצופין, צוויי פרצופין, נאר ס'איז געבוירן עקסטרע יעדער איינער. יעצט וואס עס מיינט איז לענינינו, ס'דא אסאך מאל וואס א טאטע האט נישט דו פרצופין, ער האט פופציג פרצופין, יעדע קינד איז א עקסטערע פרצוף און ער מוז מיט יעדן דיעלן אנדערש, און ווילאנג ער האט זיך דאס נישט אויסלערנען, ער'ט קומען דער רבי האט אונז געזאגט, דער רבי האט געזאגט, דער רבי איז געשטארבן, ס'איז געענדיגט, און ביז ער'ט זיך דאס נישט אויסלערנען עט ער נישט מצליח זיין, עט נישט מצליח זיין אין חינוך. און איך וויל עטס זאלטס ענק דאס אויסלערנען, און איך וועל עס ענק ארויפלייגן, אבער מיט יענעם וויל איך שוין ענדיגן דעם שיעור די וואך, וואס איך וויל איז פארדעם נאך רעדן אפאר מינוט פון נאך איין וויכטיגע זאך, אונז זעמער דאך אלע חסידים פון רבי'ן, אונז זעמער חסידים פונעם אייבערשטן אונז זעמער ערליכע אידן יא, איך וויל פרעגן איין זאך, פאריגע וואך איז געווען א לוויה, א ביטערע לוויה, הרב הצדיק ר' מעכל לעבאוויטש האט באגראבן זיין עלטסטן זון זיין בנו בכורו,

איינער האט אמאל געפרעגט יצחק לבנה שטערן, פרעגן זיי פארוואס האט ער אויסגעווארפן נחום ראזענבערג זאגט ער פלעגט במילא נישט דאווענען קיינמאל, זיינע תפילין פלעגן דא זיצן א גאנצע וואך פון וואך צו וואך, זאג איך אים ער איז א ליגענער ווייל ס'איז דא איינער עטס געדענקטס איך וויל נישט זאגן זיין נאמען היינט שוין לאנג חתונה און געמאכט קינדער ער פלעגט ארום גיין גנב'ענען טלית און תפילין פון סאטמארע בית מדרש און פלעגט זיי פארקויפן ווען ער טרעפט ווען מיין טלית און תפילין דארט א גאנצע וואך וואלט עס שוין לאנג געווען פארקויפט סאו וואס האקט עטס א טשייניק? און נאכדעם פרעג איך אים, און לאמיר זאגן אז איך האב נישט געדאווענט יעדע וואך, איך האב געדאווענט איינמאל אין פיר וואכן, איז דאס א היתר ארויסצואווארפן א מענטש? איך האב געהאט דארט אן אלטן טאטן, איך האב געוואטשט אויף מיין טאטן, ווען איך בין ווען ער איז ארויף די סטעפס בין איך געגאנגען אונטער אים אז טאמער חלילה פאלט ער זאל איך אים קענען אנכאפן, און ווען ער איז אראפ די סטעפס בין איך געגאנגען פארנט פאר אים, איך האב מיט אים מיטגעמאכט זייער אסאך, איך בין זייער צופרידן, איך האב געהאט די זכות פון כבד את אביך ואת אמך. אבער גייסט כאפסט אן יענעם ווארפסט אים ארויס? ווער ביסטו? כ'וויל וויסן ווער איז יצחק לבנה שטערן אין סאטמאר? ווייל זיין טאטע האט מתיר געווען עפעס א גט וואס מ'האט נישט געטארט מתיר זיין? כ'מיין דאס איז געווען די גאנצע קרעדענשעלס פון די שקצים? און דער אנדערע שבתי קאהן האט דארט אן איידעם אויכעט א א שטערן? ווער זענט עטץ? ווער ביז ווער איז דער גאנצער שבתי קאהן? סך הכל ער האט געהאט אפאר דאלער און געווען אן עלטערע יונגערמאן, מ'האט אים דארט אריינגעשטעלט ער זאל וואטשן די שול פאר זלמן לייב אבער ווער איז ער אין ערליכקייט ווער וואס ווען? און נאכדעם האט מען גענומען איינעם עלפערט דער עלפערט זיין טאטע איז געווען א חסר דעה א קראנקער ODA האט ער געליטן אויף או או וויאזוי הייסט עס ODH בקיצור א קראנקער משוגענער געווען זיין טאטע ער קומט צו מיר צו מיט א שירעם אז דו גייסט נישט ארויס וועל איך דיך שטעכן מיט א שפיז קודם האב איך נישט קיין מורא געהאט פאר אים ווייל איך בין שטערקער פון אים ער האט אזא לאנגע בארד איך כאפ אים אן ביי די בארד און איך מאך מיט אים זה חליפתי נאר איך בין נישט קיין שלעגער דעס האט עטץ נישט פארשטאנען. עטס האטס געמיינט זיי האבן געטענה'ט נחום ראזענבערג וויל כאפן גניבות פון דעם וואס אונז גנב'ען מיר פונעם עולם פון די משמרת הצניעות ער וויל זיין א שותף אזוי האט עטס ענק איינגערעדט דאס איז ענקער קראנקייט ביי ענק איז יעדער וואס האט עפעס געטוהן האט עפעס געוואלט פאר דעם איך האב נישט געוואלט גארנישט איך האב געוואלט ס'זאל זיך אויפהערן און ס'וועט זיך אויפהערן און ס'שטייט זייער אויף א גוטן וועג מ'קאלט מיך אפ פון ניר און פאר ניינטי סעווען ניינטי עיט פערסענט איטס אלל גאן נאובאדי באדערס א טשיילד, חוץ אזא משוגענער וואס די וואך איז געווען, פאריגע וואך, ער האט געכאפט א נאמבער פון א מיידעלע און ער גייט צו אפקאלן, יו וואנט העוו סעקס? די מיידעל ווייסט נאכנישט וואס סעקס איז, דארפסט איר קודם זאגן וואס דאס איז, דארפסט איר זאגן דו ווילסט איר אראפציען דיינע הויזן, דו ווילסט אראפציען אירע הויזן, דו ווילסט אריינשטופן אין איר, שי דאזענט נאו וואט איט איז אלל אבאוט, זי איז א יונג, נאאיוו, תמימות'דיג מיידל, איך וואלט אים איינגעזעצט, איך וויל מיר נישט זאגן ווער ס'איז, אבער איים גאנא ווארק אן איט, דאנט ווארי, איך האב אסאך מענטשן וואס איך זוך איינצוזעצן, און דאס האט מען געמעגט צולאזן? ווער זענט עטס? ווער האט ענק געשטעלט צו זיין א קאמיוניטי? עטס טוטס א טובה, עטס זענטס הצלה, און נאכדעם האט עטס אפגעוואשן צענליגע און צענליגע עבירות? איך ווייס אלעס האטס אפגעוואשן.

דער שייגעץ וואס דו ביסט יעצט ביסטו מיר געווארן א צדיק ווייל דיינע קינדער זענען נישט געלונגען ווייל זיי זענען שוין נישט קיין ערליכע דו ביסט אויך נישט קיין ערליכע דו ביסט א משוגענער האסט געכאפט א גוטן שידוך האסטו געמיינט אז דו פליסט אין הימל איך ווייס נאך נישט צו דיין טאטע האט געהאלטן שבת און איך ווייס נאך נישט צו דיין טאטע האט געגעסן כשר'ס און אז טאמער יא ווייס איך נאך נישט וואסערע כשר'ס קומט ער ווערט א גאנצער מחותן איים גאנא הענג נחום אן א היי טרי איך זוך נאך דעם בוים ווי איז דער בוים פון וועלכן בוים רעדט מען? גייסט מיך הענגען? איך האב דיך געהאנגען אסאך פריער, דער עולם האט זיך אפגעשאקלט פון דיר, אלע וויזשניצער האבן מיר געזאגט כ'האב נישט געוואוסט אז דו ביסט אזא מושחת, א טאטאלער מושחת, דעטס וואט יו אר. און זאל איך פרעגן, דאס אלעס האט דער רבי אונז געלערנט? אונז דארף מען זיך אזוי פירן? זאגט דער רבי טאקע נישט געהאט בעסערס וואס צו לערנט אונז נאך הלכות ציונות בשעת זיין אייגענע קהילה זענען געווען אלע מושחתים נואפים און מ'האט געטשעפעט קינדער און מ'האט גע'גנב'עט איינער פון צווייטן, מ'האט גע'גזל'ט, איצעלע פימפ איז געווען דער גאנצער בית דין דא? דאס איז געווען דעם רעבינס אה, ער האט טאקע צוגעשטעלט אז ער קען צושטעלן איצעלע פימפ צו זיין א רב און א רבי, האט ער טאקע געמאכט א גוטן דזשאב? דעס וויל איך וויסן. מילא נחום ראזענבערג האט עטס געטראפן, איך בין א שייגעץ איך לייג נישט קיין תפילין, און מיין קאזין חיים דער משוגענער חיים דער וואס ארבעט ביי די מצות, איך טראסט אים אזוי ביי די מצות, איך האב געזאגט איך קוק אן ווער ס'ארבעט היינט ביי די מצות מיט די אלע ארץ ישראל'דיגע מיט די אלע שיקסעס אינדרויסן, מ'קושט זיך מ'לעקט זיך און מ'טאטשט זיך ווי מ'דארף נישט, איך האלט אז מאשין מצות איז זיין כשר'ער פון די אלע האנט מצות, א האנט רירט נישט צו דערצו און פארטיג, איי דער דברי חיים זאגט דאס איז געווען בימיו, היינט איז נשתנה העיתים, ביי אונז אין בית מדרש ווי איך דאווען, דאווענען דארטן אפאר חברה וואס ארבעטן ביי די מצות און זיי זענען מחלל שבת, איך ווייס קלאר, און זיי שיקערן זיך אן ביי אונז שבת אינדערפרי ביים קידוש, און נאכדעם גייען זיי אהיים און זיי רייכערן, זענען מחלל שבת, זיי האבן מיר אליין געזאגט. ער האט מער אינזין לשמה הייסט עס ווי דער לעקטער הייסט? זיין לשמה איז כשר'ער? דער דברי חיים האט גערעדט בימיו ווען מ'האט גענומען אן ערליכע איד זאל דרייען די וואלגער מצות, היינט זענען די גרעסטע מושחתים מיט נואפים, כ'בין אמאל דורכגעגאנגען די פאפא מצה בעיקערי דארטן אינדרויסן, נישט פאפא ס'איז פאפא צעהלים איז עס, דארטן ווי איך דאוון, האב איך געזען דארטן א יונגעל מיט א מיידל קישן זיך אזוי א מחיה און ביידע הענט זענען ביי דעם פופיק, זי ער ביי איר זי ביי זיינעם, פינף מינוט דערויף זענען זיי געגאנגען ווייטער רעדלען די מצות, זיי האבן געהאט הפסקה. א פופצן מינוט צו א האלבע שעה, איך ווייס נישט וויפיל, איך זאל זאגן אז דאס איז מער כשר'ער? טויזנט דברי חיים'ס וועט מיך נישט איבערדרייען וואס דא גייט פאר ביי די מצות, טויזנט דברי חיים'ס, ווייל איך האב געזען וואס דארט גייט פאר יארן יארן יארן, איך פלעג מיך עקלען צו עסן, איך האב מיר איינגעפירט אזוי ווי מיין זיידע, מיין זיידע איז געווען דער מהר"ם א"ש, איז געווען א גרויסער גאון, ער פלעגט עסן צוויי כזיתים צו יעדן סדר. און מער איז נישט געווען אזא מין זאך ווי ביי אים אין שטוב מצות, די צוויי כזיתים האט ער געמוזט עסן, אויך נישט אז ס'איז געווען כשר'ער, ס'איז גארנישט געווען כשר'ער, ווייל אמאל איז געווען פראבלעמען מיט קמח מן השוק און ס'האט גערעגנט און אהער מיט אהין, איך האב זיי געזאגט, איינע פון די זאכן וואס אונז האמיר פארלוירן איז געווען, אונז האמיר געהאט א גרויסן רבי'ן דער דברי יואל, ער איז רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה, ער ס'האט געהייסן ער מוז קענען מער פון יעדן, איי ס'איז געווען רבנים וואס האבן געוויסע זאכן געקענט מער פון אים, האט מען זיי באזייטיגט, ס'איז געווען א איד ווי פאפא רב. כ'דענק אמאל פאפא רב איז געגאנגען באקוקן און ווייסט טאמער ס'איז שוין געצייטיגט און ס'רעגנט קען מען שוין נישט נוצן די ווייץ. האבן זיי געהאט די רבנים א סימן אינדערהיים, זיי האבן אויפגעהויבן א שטיקל ערד און זיי האבן עס געשמעקט. און ביים שמעקן האט פאפא רב געזאגט דאס איז שוין געצייטיגט דאס טאר מען נישט נוצן, דאס מעג מען יא נוצן. כאפסט א מורא'דיגע זאך אזא אזא חכמה. איז איינער געגאנגען אמאל פרעגן פאפא רב וויאזוי דאס ארבעט? ניין ווייל איך בין סאקמער קאקמער, דער רבי, הי ו דער הייליגער, מיר וויסן א. ציין אין דר'ערד אריין האט ער אונז געפירט, און די זעלבע אויך איז געווען אנדערע רבנים, צעהלים רב האט געהאט אסאך זאכן, איך ווייס ער האט געהאט אסאך זאכן, האט איינער איבערגענומען פון צעהלים רב וועגן די וויין מאכן וואס איז כשר און וואס איז נישט כשר? קיינער נישט, ווייל איך בין סאקמער קאקמער יקמער שמאקמער, דאס אלעס, מען האט יעדן אין דר'ערד געלייגט, מען האט נישט געוואלט הערן פון קיינעם, און ממילא זענען מיר געבליבן ארעם, דלותי ולי יהושיע, קומט זיך אן דארטן א מענטש, א אפגעפליקטער הינט, חיים, ער האט א ברודער א בדחן. ער וואוינט דא אין קליימער, חיים ברוין, זאגט חיים ברוין, הויך דא אין הויז ווי אונז וואוינמען, דו ווייסט פארוואס יעדער איז ברוגז אויף נחום? זאגן זיי ניין, פארוואס? זאגט ער דו ווייסט ער האט פינף שיקסעס אין אוקריינע, וועגן דעם פארט ער יעדע פאר וואכן אויף אוקריינע, פאר דעם חיים בהמה איז קיינמאל נישט בייגעפאלן אין זיין לעבן אז א מענטש פארט אויף אוקריינע ווייל ס'איז געווען דארט די שווערסטע שאלות אין טבילת נשים, ווייל די דין איז ווען א פרוי איז פולת שכבת זרע איז עס מבטל שבעה נקיים פונקט אזוי ווי ווען זי זעהט דם, ס'איז צו א לאנג אריכות אריינצוגיין אין דעם אבער דאס איז א וויכטיגע הלכה, יעצט ווי קומט צו א פרוי שכבת זרע? אז זי וואוינט מיט איר מאן, קומט אויס אז פאר זי גייט מאכן הפסק טהרה מוז זי כאטש האבן נישט געוואוינט מיט איר מאן דריי טאג און דריי נעכט, אדער פיר טאג ווייל ס'איז דא א ספק בין השמשות, און דעם פיפטן טאג קען זי מאכן הפסק טהרה. אויף דעם ווארט מען דאך אונז די פינף טאג, פיר אדער די פינף ווענדט זיך די ספרדים צו די אשכנזים. האב איך דעמאלטס געשריגן צו די רבנים מ'גיי מאכן מקוואות נישט וויאזוי טובל'ן זיך די פרויען זיי שלאפן דאך א גאנצע נאכט אין איין בעט. איז מ'האט אויסגעארבעט א סיסטעם א מורא'דיגן סיסטעם אז דעמאלטס ווען זיי האבן געמאכט די הפסק טהרה און די זיבן טאג האבן זיי טאקע נישט געטארט שלאפן אינאיינעם, מען האט געארבעט אויף דעם שווער, איך בין געפארן און געקומען און געפארן און געקומען, איך האב יעצט געמאכט א מקווה אין בית וגן, איז געווען דארטן ר' עזריאל אויערבאך, ער איז געקומען קוקן וואס איך מאך די מקווה, ס'האט אים מורא'דיג געפאלן, ס'איז געווען מיט אלע פיטשעווקעס מיט אלע הידורים, נאכדעם געט ער א פרעג, זאג מיר, איך האב געקענט איינעם ראזענבערג, וואס האט געקאלט מיין טאטן צוויי מאל א טאג פון אוקריינע. און אפשר ווייסט איר ווער דאס איז געווען? זאג איך, איך בין עס, נחום ראזענבערג, איך בין דער זעלבער מענטש. ער געדענקט, איך האב געבאדערט זיין טאטן צוויי מאל א טאג, יעדן טאג, שאלות, שאלות ארויף, שאלות אראפ. אבער חיים האט אן אנדערן אויפפאסונג. חיים זאגט אז נחום ראזענבערג איז געפארן ווייל ער האט דארטן פינף שיקסעס אין אוקריינע, און איך האב אים שוין פארראכטן אויכעט, אויפן האטליין. איך האב שוין זיבן, ס'איז שוין צוגעקומען נאך צוויי. חיים, און דאס חתן גייט? האסט נישט געהאט קיין קינדער, הא? אט האסטו א שטוב מיט קינדער, ס'קומט איבעראל צו, ביים גוי אויך. די שייגעץ וואס דו ביסט, די לאו-לייף, די סאקמערער ביסט, אויף דיר זעהט מען אן אויסגעגאסענעם סאקמערער פנים, אזא היטלערישער פנים, נישט נאר אויף דיר, נאר אויף די אלע ארום דיר אויך. איז למעשה וויל איך וויסן, מילא אויף מיר האט עטס געהאט טענות, כ'האב שיקסעס אין אוקריינע, ר' מעכל האט אויך געהאט שיקסעס אין אוקריינע, וואס איז געווען ר' מעכל'ס חטא? וואס איז געווען זיין חטא? ער האט זיך איינגערעדט אז דער סאטמאר רב זכרונו דער סיגוטער, איך ווייס נישט, אז ער האט מורא געהאט פארן סיגעטער, ער ברויך זיין דער גדול הדור, ער איז געווען א איד וואס איז געווען אויסגעטוהן פון אידישקייט, ער איז געווען א מאכל נבילות וטריפות בשאט נפש, און מען האט אים געווארנט און געבעטן, און ווען ס'איז געקומען צו שידוכים צו זיינע קינדער, קיינער האט זיך נישט געוואלט מיט דעם איד משדך זיין, איך ווייס א גרויסער רב פון בארא פארק האט מיר געזאגט, מען האט מיר אנגעטראגן זיינס א קינד, מיט א טען פוט. פאול טאטש איך אים נישט, און ער האט טאקע געטון די שוואכסטע שידוכים, ער האט גענומען שוואכע משפחות, און ער האט גענומען אביסל פון די סיקאס, יא דאס איז די סיקאס, נאר גארנישט, פאר אים איז דאס גוט, זאל זיך אהרן מיטן ארומרייסן, איז בקיצור, דאס איז וואס דא איז געווען, דער איד האט אונז מכשיל געווען מיט נבילות, און דאס איז שוין געבליבן און דאס בלייבט שוין ביז משיח קומט, איך ווייס נישט וויאזוי ס'איז, צו משיח וועט פריער קומען מיטן טרייפות, צו ביז דאס וועט נישט אינגאנצן בטל ווערן וועט משיח נישט קומען, וואס איז א. אומגליק וואס דא גייט פאר, און אין די גאנצע וועלט איז אזוי, איך ווייס עס איז דא הרב ר' שלום יהודה גראס האט געהאט א קאזין ער איז געווען א בעל מכשיר אין א טשייניז רעסטעראנט אין פלארידע, און מיר האט עס נישט געפאלן, ס'איז דאך א גוי'שע רעסטעראנט למעשה, און ס'איז געווען אין די היימישע אידישע געגנט, ס'איז געווען אין נארט מיאמי, ויהי היום דערציילט ער מיר אז איין טאג, ס'איז געווען פרייטאג נאכמיטאג, ער האט שוין צוגעשפארט די סטאר ער גייט שוין אהיים, דער איד האט עפעס פארגעסן, ער איז געגאנגען דער איד און ער האט געעפנט די טיר און ער זעהט ווי דער גוי זיצט אינעווענדיג אין קאך און קאכט א גרויסן טאפ וואסער, פרעגט ער אים וואס איז דאס, כ'האב שוין צוגעשפארט? איז ער געוואויר געווארן אז עס קומט שבת, ער ווייסט אפילו נישט, און דארט פארקויפט מען מ'טרא ליפערט ארויס אזוי שאלה פונקט ווי פון מצרים, איז ער געווארן אויס משגיח, ער האט נישט געוויסט אז דאס גייט פאר, דאס גייט פאר איבעראל מיט אלע השגחות, איך האב געמאכט א מקווה אין בית וגן, איז דא א דין אז א מקווה דארף זיין מחובר לקרקע עולם, א טאמער נישט האט עס א דין ווי תלוש, ס'איז דא אין דעם גרויסע שיטות, ס'איז דא דער רמ"א, דער רמ"א ברענגט אז ערד וואס מען אויפגעהויבן און מען האט עס צוריק געלייגט איז תלוש ולבסוף חיברו איז דינו כתלוש זאגן די ראשונים דארטן און די גדולי אחרונים וועגן דעם זאל מען בויען א מקווה נאר אויף מחובר לקרקע איז איך גראב אייביג אריין טיף ביז איך זעה עס איז ווירדזשין גראונד איז בין איך יעצט געוואויר געווארן איך האב אפגעמאכט א מקווה דארט אין בית וגן פאר די ברידער לעווי ברידער גנבים בין איך געוואויר געווארן אז דעמאלטס נאכט האט מען געדארפט אנהייבן צו גראבן די מקווה למשל מארגן אינדערפרי, איז די נאכט פריער זענען זיי געקומען גערי מיט זיין ברודער עופר, און מ'האט אויפגעגראבן א ריזיגן גריב, און ס'איז געקומען דארט דער לויער האט זיי געזאגט וועסט לייגן דא אריין דאס וואסער און ס'איז אזא טיפער גריב וועט עטס אלע גיין אין דזשעיל ווייל ס'וועט נישט קענען אויסהאלטן אזויפיל, דאס האבן זיי געטון ווען קיינער האט נישט געזען אפילו, און איך גיי און איך גראב אריין ס'זאל זיין קרקע עולם קרקע עולם, ס'איז שוין לאנג נישט געווען קיין קרקע עולם, און זיי האבן ארומגעלייגט פייפס ארום און ארום, איך האב געזען פייפס ארומגעלייגט. ווער האט דאס געלייגט ניין ס'איז נאר עס זאל אראפ רינען דערווייל דאס האבן זיי געוואלט נוצן פאר די מקווה דאס וואסער זאל אראפ רינען אונטן אין בור אריין דארטן איז זייער גריב און מיט די צייט עט זיך עס צעוואסערן יעצט בויט מען לעבן דעם א ריזיגן דעוועלאפמענט האב איך שוין אנגעזאגט דארטן יענע פירמע זאלסט וויסן דא עט זיין וואסער ביז משיח קומט עס עט איינפאלן די ראוד וואו די אגד באס דארף אנהייבן צו פארן עט אויך איינפאלן און זיי נעמען עס זייער ערנסט וואס מיינטס עפעס א חכמה דאס א פאר שקצים ער וויל בויען זיין טאטע האט אים געלאזט צו וואו? כ'האב אים געפרעגט דעמאלסט דיין טאטע האט דיך געלאזט צוואה צו בויען א מקווה פיין האט ער געלאזט געלט? ניין זאג איך אים גאט טעל אים טו גאו סקרו הימסעלף כ'קען נישט לאזן צוואה יענער זאל פארן בויען פון מיר האט ער אפגעגנב'ט באלד צען טויזנט דאלער און איך נעם דאך נישט קיין געלט פאר די ארבעט פארן דארט זיין וואס כ'האב אויסגעגעבן פארן קומען פארן געקומען און כ'האב געכאפט א ביס פון א ווילדע חיה פון אזא וואס דא הייסט עס אזא טיק ס'האט זעקס פיס נאדל און ס'איז שוין געווען א ליין, א בלויע ליין, און איך בין געגאנגען דארט צו טערעם, האבן זיי געזאגט, פאר שוין אויף אמעריקע, און קומענדיג אויף אמעריקע ווייל זיי האבן געוואלט אפשניידן א פינגער פונעם פיס, און עס לייגן אין אן אינקיובעיטער, זען וואסערא דיזיז ער האט אריינגעלייגט, וואסערא סם המוות ער האט אריינגעלייגט. כ'בין אנגעקומען דא, מיין זון איז דאך אין די מעדיקל פיעלד, זאגט ער, טאטע קום אהיים, איך קום אהיים, שיקט ער מיך ערגעץ אין אפסטעיט ניו יארק, כ'דענק אפילו נישט ווי ס'איז געווען, און יענער האט מיך גענומען א גרויסן, ווייסט אזא פלעסטיק בעג אנגעפילט מיט עפעס, און זאגט, זעסט, דאס מוז איך אריינשטעכן אין דיין אדער, און דאס גייט צום הארץ, און די הארץ וועט ארומפאמפן די מעדעצין איבעראל, און דאס וועט אויסגעהיילט ווערן, און דאס האט א נאמען פיוזינג, אין ארץ ישראל איז דאס נישט דא, פיוזינג, ארץ ישראל איז אלעס דא, ס'איז דא ארץ זבת חלב ודבש, אבער קיין מעדעצין איז נישט דא, גארנישט איז נישט דא, דערווייל שטארבן נאך יעצט מענטשן כסדר פון קאוויד. געהאט, זיי האבן נישט גארנישט, ס'איז א ארעם לאנד, איז בקיצור האט דער דאקטער מיר געגעבן די רפואה און ברוך השם, נו זאג איך, איך פאר אויף ארץ ישראל, איך וויל וויסן צו איך קען פארן ווייט אוועק, זאגט ער דו קענסט פארן איבעראל, און ער האט מיך געגעבן א טעסט ביינאכט, זאגט ער ניין ביסט נאך ניינציג פראצענט אויסגעהיילט אבער צען פראצענט האסטו נאך דעם אינפעקשאן, זיץ דא נאך א טאג כ'וועל דיר געבן נאך א פארשן, און דאס גייט, די הארץ טרייבט עס ארום אין אלע אדערן אין די פיס ווי דו ווילסט, ס'איז א מורא'דיגע זאך דאס, ס'הייסט פיוזינג, און ברוך השם. פון דעמאלט ווייס איך נישט פון קיין צרות פון די עניינים ברוך השם, און דאס האב איך געמוזט פארן און קומען אויף מיין שפעזע, אזא קארגער חזר אריינגעוויילע האט מיר געגעבן א בעט וואס דארט איז נישט געווען אפילו קיין ליילעך. דאס איז חזירים פון די ערשטע קלאס, מען האט מיר געזאגט ארבעט נישט פאר זיי ווייל זיי זענען נישט סתם ספרדים, זיי זענען די מיאוס'סטע פון די ספרדים, קיינער האנדלט נישט מיט זיי, האב איך מיך געוואונדערט ברענגט פון ניו יארק איינער זאל אים מאכן א מקווה, ער האט נישט דארט קיינעם, ער האט געמיינט אז ער וועט ברענגען איינעם פון ניו יארק. ער קען נישט די לאוס, ער וועט טוהן מיט אים וואס ער וויל, איך בין אבער א טאג קלוגער פון אים, כ'האב געזעהן אז ער ארבעט נישט על פי לאו, האב איך געשריבן א בריוו פאר די גאווערמענט, זאלסט וויסן, איך בין דא נאר דער משגיח אויף כשרות, כ'בין נישט ריספאנסיבעל אז ס'וועט איינפאלן נישט די סיידוואק און נישט דער גאנצער בילדינג ווייל זיי זענען ליגנערס און גנבים, יעצט זיין ברודער גייט בויען א ריזיגן בילדינג אין ירושלים אויף רחוב יפה, קוקט מען אים נאך יעדן ריר, דאס איז גנבים, חמסנים, און נאכדעם האט ער נאך געזאגט פאר איינעם אני לא מפחד. פחד, איך האב נישט קיין מורא, אני הבאתי מומחה מניו יארק, האב איך געזאגט ס'איז שקר, איך בין נאר א מומחה אין די הלכה, איך בין נישט א מומחה אין קאנסטראקשען, אז צו זאגן אז דו האסט געברענגט א מומחה פון ניו יארק, ס'איז אזעלכע שמוציגע ביליגע חברה, ס'איז אנבעליוועבל. און יעצט מענטשן פרעגן מיך צו זאל ניצן די מקווה, זאג איך חס ושלום, זאלסט עס נישט ניצן אפילו פאר א טויטע קאץ, דאונט יוז איט, קודם קענסט געהארגעט ווערן דארטן, זיי האבן געמאכט. פון חברת חשמל האבן זיי געהאט א מענטש שווארצער הייט מען האט געמיינט מען קען דארטן געהארגעט ווערן עלעקטריזירט ווערן מיט אלעם די נידריגסטע מענטשן וואס איז דא און איך האב דאך זיי נישט געטראסט האב איך געזעהן די גאנצע צייט ס'איז נישט דארט איז דא א רב וואס ער הייסט רב אבטיח אבטיח איך רוף אים אבטיח איז א מעלאונע קען נישט קיין לערנען קען גארנישט ער קען זאגן שיינע מעשות דארטן ביי שאלעשידעס ס'איז גארנישט מיט נישט די גאנצע זאך איך האב געזעהן ער פסק'נט מראות אויף א טעלעפאן אויף א ביליגן טעלעפאן ער פסק'נט מראות. יא עניוועי איז דער רב אבטיח האט געהאט א קינד וואס מען האט אים מאלעסטעט אין א באס אין עגעט און איך בין גראד געלאפן איך האב דאך מיינע קאנעקשאנס איך האב גראד באקומען די פיקטשערס מיט אלעם די עגעט האט אלעס איז אויף א ווידיאו זאג איך אים יעצט קום מיט מיר צו די פאליס זאגט ער ניין איך גיי נישט איך בין א קריזמאטישע רב איך ווייס נישט פונקטליך וואס דאס הייסט קריזמאטיש באט ער איז א רב וואס ער וויל דאס נישט טון פארשטייסט מען האט מאלעסטעט זיין זון נאכדעם קומט ער מיך בעטן איך זאל זען מען זאל אריין נעמען זיין זון אין די אין די ישיבה זאג איך אים איך זע נישט כ'האלט אז דיין זון טאר נישט דארט לערנען, ער וועט מטמא זיין די גאנצע ישיבה ביפאר יו נאו איט. דאס איז נישט די עיקר וואס איך וויל ארויסברענגען, איך וויל ארויסברענגען פון דעם איז א וויכטיגע נקודה. פון דעם האט זיך אנגעזאמלט געלט וואס ער איז מיר שולדיג. איך האב אים געזאגט, עסן האב איך נישט דא, איך מוז קויפן געהעריג, און שלאפן דארפסטו מיר צושטעלן. יא, מ'וועט דיר אלעס צושטעלן. סוף האט ער נישט באצאלט דא, מ'האט נישט באצאלט דארט, מ'האט מיך געווארפן פון איין פלאץ צום צווייטן, זיי זענען אזעלכע ביליגע ספרדים, זיי האבן א נאמען אין די ספרדישע וועלט, זיי הייסן קורדים, האסט עס געהערט אמאל דאס ווארט? קורדים א ספרדי א קורדי זאלסט שטיין פון אים ווייט וויפיל דו קענסט דאס איז די שמוציגסטע עמך וואס איז דא און ער האט א ברודער דא אין ניו דזשערסי אין נוארק ער וואוינט וואוינט ער נישט אין נוארק אבער ער האט דארטן זיין קאמפעני מיט די ריעל עסטעיט און ער הייסט איך זאל אראפ קומען ביז צו אים נעמען דאס געלט קום איך אראפ שוין איך קום אראפ וואס קען שוין זיין איך וואוין דאך אין אמעריקע עניוועי הייבט ער אן צו עפענען א פיסק אויף מיר, דו גנב, דו האסט גע'גנב'עט אונז הונדערט טויזענט דאלער! זאג איך, וועיט א מינוט, דאלער צו שקל? זאגט ער, דאלער! אוי האב איך מיך גענומען צוריק ענטפערן, ער האט נישט געוואוסט מיט וועם ער האנדלט, ער האט געמיינט ער האנדלט מיט אן ערנסטן רב מיט מקואות, יא, איך האב א פיסק אז מען הערט מיך ביז יענעם עק וועלט, זיין זון איז געווען דארט אין אפיס, זיין איידעם איז געווען, כ'האב אים אזוי פארשעמט! האסט געזאגט איך האב גע'גנב'עט הונדערט טויזענט דאלער? האסט דאך נישט באצאלט אפילו א פרוטה, וויאזוי האב איך גע'גנב'עט? זאג איך אים דו מיינסט צו זאגן כ'האב געוואלט גנב'ענען, אבער אפילו די בילס וואס כ'האב געשיקט באטרעפט נישט קיין צוואנציג טויזנט דאלער, און אלעס איז וועגן דעם ווייל ער האט געוואלט האלטן זיין ארבייטער, און ער האט נישט געוואלט ער זאל אוועקגיין האט ער מיך געהאלטן דארטן פונקטליך צען וואכן און געטון גארנישט, און ער האט באצאלט פאר דעם דארטן וויפיל ס'קאסט דארטן צו זיין אין דעם ביליגסטן, ער האט זיין אייגענע ריעל עסטעיט, וויפיל ס'קאסט צו זיין אין זיין אייגענעם ריעל עסטעיט, ס'ביליגע חברה, ביליגע ציגאנער. פרעגט מען מיך יעצט צו מען זאל נוצן די מקווה, זאג איך אים חס ושלום, די מקווה איז נאך פאר איך האב עס געבויט, זי איז שוין געווען פסול ווייל ער האט שוין געמאכט ס'זאל נישט זיין קיין חיבור בקרקע עולם, און ער האט עס אליינס מודה געווען פאר יעדן, האט זיך אויפגעטון ווי גוט ער האט געמאכט אז מען דארף נישט מאכן א גרויסן דרעין פייפ, ער האט אריינגעגראבן צען לעכער טיף אין דער ערד און דארטן וועט אראפגיין די וואסער, עטס ווייסט וואס גייט געשען ביז א יאר צוויי דריי ארום? זיין שול, די בית מדרש, וועט איינפאלן, די מקווה וועט איינפאלן, ס'וועט ווערן לעכער, קריצן, ס'וועט זיין א מחיה, נאר. ער איז א ספרדי, ער האט פארגאט אבאוט, גאט האט געמאכט א תורה, דאס איז נישט זיינע ביזנעס, וואס זענען די ספרדים, ביי אונז איז געקומען דא א איד א ספרדי, יעדן שבת נאכמיטאג געקומען צו חזקי, אני צריך את המפתח, מפתח של המקווה, לא הייתי היום במקווה, זאגט חזקי ער קומט פון אזוינע, זאגט מיר חזקי דו ביסט משוגע? שוין, קיצור.

זיי האבן טאקע אפאר טאלער, איטס נאטינג טו טאלק אבאוט, אבער ביליג וואס ביליג קען זיין, עניוועי, סאו יעצט זאל איך פארשטיין, סאו וויל איך וויסן, וואס האט מעכל לעבאוויטש געזינדיגט אז סאטמאר האט אים גערודפ'ט, און יעדער האט עס צוגעקוקט ווי ס'גיסט זיך אידיש בלוט, ר' מעכל האט געהאט א שטוב פון קינדער, און ס'האט זיך געגאסן אידיש בלוט, און קיינער האט גארנישט געזאגט ווייל מ'האט מורא געהאט פאר איין שייגעץ שמואל פריד, וואס קען דיר שמואל פריד טון? וואס קען ער דיר טון? דיך רופן צו דין תורה? וואס וועט ער דיר טוהן? און דאס איז דער חינוך אויף וואס מיך באדערט ווען איך רעד אלס סאטמער, סאטמער רב, סאטמער רב האט עס צוגעלאזט, ער האט געוואוסט וואס גייט פאר, הי דזשאסט דידנט גיוו ע פלייאינג הוט, ער האט זיך נישט געמישט אין יעדע נארישקייט, ענד דעט וואס ראנג, ער האט זיך געדארפט אויפשטעלן צו צו וויינען נישט אויף אידיש שובבים, חטא הידיעה, האט ער געדארפט זאגן, אויסטרינקען יענעם דאס בלוט, ס'איז פונקט אזא עבירה ווי אויסצוטרינקען יענעם דעם זאמען פון פיפיק, דאס האט ער נישט געזאגט. ער האט זיך געהאלטן פאר אן איידעלער מענטש און קען זיין ער איז געווען, איך האב נישט געקענט אזוי נאנט האבן זיי טענות,, נחום ראזענבערג פארט וועגן דעם אויף אוקריינע יעדע פאר וואכן ווייל ער האט דארטן, זיי האבן שוין געהאט א חשבון פֿינף גויטעס, זיי האבן שוין געהאט וואו אויך, און זיי האבן געזאגט די נעמען פון די שטעט, יא, חיים ברוין, דו פערד וואס דו ביסט, דו מיט נאך אפאר חברה. סא ס'איז מיר נישט קיין חילוק כ'האב עס געזאגט צו דיך באגלייטן איך זעה דו הינקסט שוין דאס נאך הינקען ביז דו וועסט פייגערן שייגעץ טמא וואס דו ביסט עניוועי איז איך וויל צוריק קומען צו צו די זאך איך וויל איר זאלטס אויסהערן וואס א סייקייטריסט האט צו זאגן וויאזוי עס דארף זיין די חינוך און דאס האט סאטמער רב נישט געוויסט ער האט געמיינט ער איז געקומען דא מיט די בייטש פון אונגערן מיט האקן שטיקער האק אריין דער רב האט אמאל געפרעגט א מלמד איך געדענק ער האט אים געפרעגט נו ווי גייט עס זאגט ער אזוי ווי משה רבינו מיטן שטעקן ס'איז א שטעקן גייט עס נאר נישט גייט עס נישט דאס א וועג איז וואס דיס די וועי אויף דעם האט אונזער אייבישטער געהאט אויסהארגענען צוויי דריטל צו דריי צו ניין טענטס אוו כלל ישראל און ברענגען אויף דעם פארשאלטענעם אמעריקע אויף דעם אז אונז זאלמיר גיין אויפן וועג וויאזוי מען האט אין יוראפ געהארגעט און געשלאגן די קינדער נא וועי דעט וואזענט די אינטענשען פונעם אייבישטן עטס גייטס ענק אויסלערנען כ'וויל עטס זאלטס ענק אויסלערנען אבער מען האט א שלעכ. קינדער שטוב, ס'קען געשען ביי יעדן. ער, דער סייקייטריסט אליינס, וואס איז איינער פון די גרעסטע היינט אין די אידישע וועלט, זאגט אז ער האט געהאט א טאכטער וואס האט געגליטשט, און נאכדעם איז ער געוואויר געווארן אז דאס האט נישט געהאט צו טון מיט זיין און זיין ווייב'ס אויפפירונג, ס'האט געהאט צו טון מיט אנדערע זאכן, ס'איז דא קינדער און ס'איז דא וואס זיי גייען אין שולע, ס'איז דא אנדערע זאכן, ס'איז דא אויף די גאס. ס'האט די וואך אפגעקאלט איינער א איד? דו וועסט קומען מאכן סעקס? א פרעמד מיידל, ער קען זי נישט! און זי וועט געשריגן ניין. נאר וואס איז געווען איז, מיינס א משפחה האט זי קאנעקטעד. צו צום משמרת הצניעות, צו דייטש, האט דייטש געזאגט, זאג יא, קום, לאמיר אפשמועסן א דעיט, זיי האבן אפגעשמועסט א דעיט אין א פלאץ, דא נישט ווייט פון וויליאמסבורג, און מ'האט אים איינגעזעצט, מ'האט אים איינגעזעצט, מ'האט אים געכאפט, און ער האט זיך גענומען וויינען, ער ווייסט נישט פארוואס ער האט עס געטון, ער ווייסט נישט פארוואס ער האט עס געטון, וויינען? וויינען זאלסטו דאך וויינען פארדעם, נישט נאכדעם, נאר גארנישט, כ'מיין אז זיי האבן אים ארויסגעלאזט, אבער עס וועט נישט גיין צו ווייט, ווייל איך גיי זיך אריינלייגן אין דעם, איך וויל וויסן דערפון, זיי האבן עס אזוי קלוג געטון. מיין משפחה איז געווען דער וואס האט אים אפגעקאלט האט ער אזוי געמאכט זיכער אז ס'ווייסט פון גארנישט. אלרייט, וואז א לייף טיים מיסטעיק שוט נעווער שוט האוו דאן איט. וויל איך עטס זאלטס אויסהערן אז ס'איז דא צוויי וועגן אין חינוך, זייער וויכטיגע צוויי וועגן, און יעדע קינד איז א עקסטערע קינד, מ'קען נישט דזשאדזשן איין קינד פון דעם צווייטן, און דאס אז מ'האט דרייסיג קינדער אין א קלאס דאס איז די גרעסטע דיזעסטער פאר אידישקייט. עס טאר נישט זיין מער ווי פינף זעקס זיבן אכט ניין, מער טאר נישט זיין, אין שולחן ערוך ווערט געברענגט אז טאמער ס'איז דא מער ווי צען צו צוועלף קינדער כ'געדענק נישט וויפיל ס'שטייט דארטן אין פתחי תשובה דעמאלטס איז די חדר נישט קיין חדר, דא האט מען זיך איינגעשפארט געלט, און אריינגעשטופט נאך צען קינדער, וועמען באדערט עס? די צען זענען דאך ארויסגעגאנגען לתרבות רעה, זיי האבן שוין נישט געוואלט וויסן פון אידישקייט. איך שטעל ענק דאס ארויף עטס זאלטס דאס אויסהערן און עטס זאלטס פארשטיין גוט, איך שטעל עס נישט ארויף עטס זאלטס אויסהערן און דזשאסט זאגן איך בין יא גערעכט צו נישט גערעכט, איך האב ענק אלע אין דר'ערד. צו איך בין יא גערעכט צו נישט גערעכט, וואס איך זאג ענק דאס איז ריכטיג, נאר איך שטעל עס וועגן דעם ארויף אז מ'זאל טרייען צו פארבעסערן דעם סיסטעם. עס ווערט געברענגט אין די ספרים הקדושים, עס ווערט אויך געברענגט אין די גמרא, אז ווען עס איז געווען די גזירה פון המן, איז די ערשטע זאך וואס די אנשי כנסת הגדולה האבן געטון, איז זיי האבן געוואלט זען צו די גזירה איז אונטערגעשריבן סתם מיט א פעדער, כביכול ס'איז נאך נישט דא קיין פעדערס אין הימל, אדער עס איז שוין אונטערגעשריבן מיט בלוט. ווייל אויב ס'איז שוין אונטערגעשריבן מיט בלוט קען מען שוין גארנישט טון. בקיצור, זיי האבן געזען אז ס'איז אונטערגעשריבן מיט בלוט, ס'פינישט, די געים איז אווער. און ס'איז געווען אזא ביטערע גזירה אז ס'איז געווען להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. דאס איז וואס ס'האט זיך אפגעשפילט פורים. נאר וואס, געקומען א מרדכי הצדיק, ער איז געווען פון די אנשי כנסת הגדולה, און זיי האבן גוזר געווען א תענית. וואסער א תענית האבן זיי גוזר געווען? מען זאל פאסטן דריי טעג און דריי נעכט? אויף ווען איז עס אויסגעקומען דער תענית? ס'איז אויסגעקומען אויף פסח. פרעגט דער תפארת שלמה מיט אלע אנדערע ספרים, נו, אז דו האסט צו זארגן זיך אויף די גזירה ערשט א יאר ארום, וויאזוי גייסטו מבטל זיין א מצות עשה דאורייתא? מצה, מרור איז נישט קיין דאורייתא, ד' כוסות איז נישט קיין דאורייתא, אבער די אלע אנדערע זאכן, וויאזוי גייסטו טון אזא זאך? איז די תירוץ איז זייער פשוט, די תירוץ איז, דא איז געווען א חכמה עליונה וואס מרדכי הצדיק האט געטוהן מיט אסתר המלכה, ס'איז געווען א קאנספירעסי, אזוי ווי ס'איז געווען דא יעצט אין אמעריקע א קאנספירעסי אויף די וואוטס, אזוי איז געווען א קאנספירעסי דארטן, זיי האבן געפארסט די דיעל מיט כח אז דער אייבישטער האט געמוזט מסכים זיין, וויאזוי האבן זיי דאס געטוהן? זיי האבן געזאגט מ'זאל נישט מאכן די מצוות פון סדר, פלוצלינג. שטייט אין די מגילה בלילה ההוא נדדה שנת המלך, די גמרא לערנט אונז אז איבעראל וואס עס שטייט המלך מיינט מען דעם אייבערשטן, ס'איז נאר באהאלטן ווייל די גאנצע מגילה איז דאך באהאלטן, ס'הסתר בתוך הסתר, אבער וואס איז דא באמת געשען? דער אייבערשטער כביכול האט נישט געקענט שלאפן, וואס איז געשען? דער תירוץ איז, דער אייבערשטער איז צוגעוואוינט אז ס'קומט אזא יום טוב ווי פסח און אידן מיט זייערע מצוות, מ'טוט נאך מצוות און נאך מצוות, פליציג אלל אוו א סאדען נישט דא קיין סדר, ווער האט עס אנגעמאכט? מרדכי הצדיק און אסתר המלכה, ווי דער תפארת שלמה מסביר אז זיי האבן דאך נאך געהאט א יאר אויף צו ארבעטן אויף די גזירה, פארוואס פסח א יאר פאר דעם וואס איז נגזר געווארן להשמיד להרוג ולאבד איז ארויסגעקומען די גזירה איז ארויסגעקומען אז מען זאל פאסטן, ווען זאל מען פאסטן? פסח ויעבור מרדכי, ווייסט וואס מרדכי האט געטון? ער האט געזאגט אידן נישט דא קיין פסח היי יאר, פאסטן, די מינוט ווען כלל ישראל האט זיך גענומען פאסטן איז כביכול בלילה ההוא נדדה שנת המלך, דער אייבערשטער האט נישט געקענט שלאפן, ער איז געווען סליפלעס, נישט געקענט, ס'איז נישט שייך הנה לא ינום ולא יישן, אבער מען רעדט אין בחינת ער האט זיך געוואונדערט. מיין גאנצע חיזוק איז אז אידישע קינדער טוען מצוות און מעשים טובים, און דא האט מען דאס מבטל געווען, קיינער טוט גארנישט, וואטס גאוינג אן? זאגט דער הייליגער תפארת שלמה אז דאס איז געווען געמאכט מיט חכמה עליונה, פון אסתר המלכה און מרדכי הצדיק, וואס איז געווען די חכמה עליונה? זיי האבן געמאכט א חשבון אזוי, אונז ווייס מיר, די גמרא זאגט אונז אז ווען א זאך איז אונטערגעשריבן מיט בלוט קען מען שוין גארנישט טון, די מדרש ברענגט אז מרדכי הצדיק האט געקוקט און ער האט געזען אז ס'איז אונטערגעשריבן מיט בלוט קען מען שוין גארנישט טון, אבער מ'טאר זיך קיינמאל נישט מייאש זיין מן הרחמים, כאטשיג ס'איז אונטערגעשריבן מיט בלוט, האט מען געמאכט א דיעל, א פארסט דיעל, מ'האט געצווינגען כביכול דעם אייבערשטן ער זאל מוזן קוקן וואס ס'גייט דא פאר, מ'האט געזאגט פארן אייבערשטן אזוי, זעהסט די אידן האבן נישט געמאכט דאס יאהר די מצוות אינעם סדר, קענסטו שוין נישט שלאפן, שטעל דיר פאר דו ברענגסט זיי אונטער להשמיד להרוג לאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, איך וויל פרעגן וויאזוי וועסטו קענען שלאפן, האו יו גאנא ליוו וויט יור סעלף? ווייל אז דו ברענגסט אונטער גאנץ כלל ישראל גייסטו עס מער נישט האבן, איטס נאט גאנא העפען עווער עגען, ווייל זרע אברהם יצחק יעקב איז נאר אונז. איינמאל אז דו ברענגסט עס אונטער איז נאטינג לעפט. סוי דער אייבישטער האט עס זעט אויס ווי מען זאגט גוט פארשטאנען איז נדדה שנת המלך. איז כאטשיג ס'דא די רולס אוו די האוז אז ס'איז אונטערגעשריבן מיט בלוט קען מען שוין גארנישט טוהן אבער דער אייבישטער האט געמוזט מאכן אן עקסעפשען טו די רול יעצט אונז האמיר די דרייצן אני מאמין'ס דער הייליגער רמב"ן אין פרשת בא אין דעם באקאנטן פסוק ולטוטפות בין נעכו, וואס איז זייער כדאי, ס'קומט יעצט פסח, מען זאל וויסן וואס דאס איז די גאנצער פסח, איז כדאי מען זאל קוקן דעם רמבן אינעווענדיג. זאגט דער הייליגער רמבן אזוי, ומן הניסים הגדולים, פון די גרויסע ניסים והמפורסמים און די מפורסם'דיגע ניסים, אדם מודה בניסים הנסתרים, איז א מענטש מודה אז ס'איז דא באהאלטענע ניסים, הנסתרים שהם יסוד התורה כולה.

הייסט אז אונז גלייב מיר אז יעדע זאך וואס ס'געשעהט דאס איז ניסים נסתרים, זאגט די רמבן שכל דברינו אלעס אונזערע זאכן ומקרינו כולם ניסים זענען אלע ניסים שאין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים סיי כלל ישראל א ציבור ובין ביחיד און סיי א יחיד, יעצט די רמבן בעיסיקלי איז אויף זייער אסאך פלעצער, די רמבן ווערט אויך געברענגט. אין פרשת לך לך, די קאפיטל י ז פסוק א' און פסוק ב', פרשת ויגש, קאפיטל מ ו פסוק ט ו, און אויך אין פרשת וארא דאס איז קאפיטל ו פסוק ב', אין פרשת בא קאפיטל י ג פסוק ט ז, און אין בחוקותי קאפיטל כ ו פסוק י א, און נאכדעם די רמבן ברענגט עס ווייטער אין תורת השם תמימה, זיינע דרשות, און אסאך אנדערע פלעצער. און פון דעם ענין פון יציאת מצרים. זעהן מיר אונז זייער אסאך זאכן קודם אז ס'איז דא השגחה, אז דער אייבערשטער האט נישט איבערגעלאזט די וועלט פאר מקרים, כי לשם הארץ, דאס ווייזט ס'זאגט כי לשם הארץ, ביי די מכות ביי יציאת מצרים, דאס ווייזט אז דער אייבערשטער האט עס באשאפן, און ס'איז זיין, האט עס נישט איבערגעגעבן פאר קיינעם, און ער האט עס אויך באשאפן פון אין. און די וועלט איז אנדערש פון אלע אנדערע זאכן, ס'איז נישט אזוי ווי א טישלער מאכט א טיש, ער שניידט האלץ ער מאכט א טיש, נאר דא איז נישט געווען קיין חומר אויך נישט, די רמבן רופט עס אן היולי, ס'איז געווען א רוחניות'דיגע זאך, פון דעם האט דער אייבערשטער געמאכט אלע גשמיות, יש מאין, און נאכדעם שטייט בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ, דאס ווייזט אז דער אייבערשטער איז ביכולת, ער קען טון וואס ער וויל, ס'איז טאקע דא אזא זאך אז ער האט מצמצם געווען אין טבע, אבער ער איז נאך אלץ למעלה מדרך הטבע, ער קען טוהן וואס ער וויל, און ס'ווייזט שהוא שליט בכל, אין מעכב בידו, קיינער קען אים נישט אויפהאלטן פון גארנישט, און די מצריים האבן אין דעם אלעם געלייקנט, האט דער אייבערשטער געוואלט ווייזן אז איך בין נאך דא און איך פיר מיין וועלט און איך וועל אייביג בלייבן. זאגט דער רמבן אז ווייל דער אייבערשטער גייט נישט מאכן אות אדער א מופת פאר יעדן דור און פאר יעדן מענטש וואס וועט זאגן איך וויל זעהן ס'איז דא א באשעפער, האט דער אייבערשטער געהייסן אז אונז זאל מיר מאכן געוויסע זאכן, לייגן תפילין, כסדר, און מען זאל דאס אריינפרעגלען אין די קינדער און אין די אייניקלעך לדור אחרון, אלץ זאל בלייבן ביי אונז אז ס'דא א הנהגה וואס דער אייבערשטער פירט די וועלט, און ס'איז דא אז דער אייבערשטער קען משדד זיין די מערכה, ער קען טון וואס ער וויל, און זאגט נאך מער דער רמבן והחמיר בענין הזה, ס'איז דא כרת באכילת חמץ, אדער ובעזיבת הפסח אויב מען קען מאכן. א קרבן פסח און ער מאכט עס נישט, עס איז אויך כרת, און איצט דארף מען דאס אלעס פארשרייבן ביי די טיר ווען מען גייט ארויס פון דערהיים און ווען מען קומט אריין, מען לייגט מען א מזוזה און מען דארף זאגן יעדן אינדערפרי און יעדן ביינאכט אמת ויציב, די גמרא זאגט אמת ויציב איז א דאורייתא, נאר מען מוז זיך דערמאנען די אלע זאכן נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, און נאכדעם וועט קומען אן אפיקורס, ער וועט זאגן ברענג מיר א ראיה ווי מ'קען זען אמונה, און זאגט מען אים געזונטערהייט, העסט ארויספאלן אזוי ווי די אלע וואס זענען ארויסגעפאלן, אבער דער אייבערשטער גייט דיר נישט.

נישט אז האסט געקויפט א מזוזה פאר צוואנציג דאלער צו פאר דרייסיג דאלער האסט עס ארויפגעקלאפט, דו ווייסט נישט וואס דאס מיינט אלץ אין די עולמות עליונים, און וועגן דעם זאגט די גמרא הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, ווייל אלעס זענען מידות און מצוות וואס דער אייבערשטער האט ליב אז אידן זאלן עס טון, ווייל מיט דעם אלעם איז ער מודה אז דער באשעפער איז זיין גאט, און די אלע זאכן אז ער איז השגחה, און.

טעם אחר ביצירה ראשונה, אונז האמיר נישט נאך א טעם פארוואס דער אייבישטער האט געוואלט באשאפן די וועלט פון אנפאנג, ווען ער האט געזאגט איך גיי באשאפן א וועלט, ואין קל עליון חפץ בתחתונים, דער אייבישטער האט גארנישט דא מיט די אלע זאכן וואס ס'טוט זיך דא אונטן, מלבד שידע האדם אז דער מענטש זאל וויסן ויודה לאלקיו ער זאל מודה זיין און לויבן פארן אייבישטן שבראו אז ער האט אים באשאפן, זאגט די רמבן אז דאס איז אויך די כוונת רמ מות הקול בתפילה פארוואס מען דאווענט, פארוואס איז דא בתי מדרשים, און אויך די כוונת הבתי כנסיות, וועגן דעם האט דער אייבערשטער געזאגט מען זאל מאכן א בית מדרש, ווייל דארטן וועט מען זיך צוזאם קומען און מען וועט שרייען אז דער אייבערשטער איז א באשעפער, וזכות תפילת רבים, וועגן דעם איז תפילת רבים אויך זייער גרויס, אז ס'קען מבטל זיין גזירות, פארוואס זאגט דער רמבן שיהיה לבני אדם א מענטש זאל האבן מקום א פלאץ יתקבצו ווי ער זאמעלט זיך ויודו לקל שבארם ער איז מודה דאנק דעם אייבערשטן אז האסט אונז באשאפן דו געטסט אונז א טשענס אז אונז זאלן זיך קענען מדבק זיין מיט דיינע תורה מצוות שוין דאס זאגט דער הייליגער רמבן זאגט אבער דער רמבן צום סוף ומן הניסים הגדולים המפורסמים וויבאלד ס'איז געווען אזעלכע ניסים פון מצרים מיט אנדערע זאכן אדם מודה איז א מענטש מודה בניסים הנסתרים שאין זאגט דער הייליגער רמבן שע. אין לאדם חלק בתורת משה רבינו, א מענטש האט נישט קיין חלק אין תורת משה עד שנאמין בכל דברים בכל דברינו מקרינו שכולם ניסים אין בהם טבע, אלעס וואס ס'גייט אונז דורך איז ניסים ס'איז נישט קיין טבע ומנהגו של עולם ס'איז נישט קיין מנהג של עולם ווייל אזוי פירט מען זיך ס'פירט זיך אזוי זאגט דער הייליגער רמבן בין ברבים בין ביחיד יעדער מענטש איז דורך געגאנגען יעדער מענטש גייט דורך זאכן זאלסטו וויסן.

קען בי טרענסלעיטעד די טבע אז דער קעניג האט פארלוירן די פרוי און האט גענומען אן אנדערע, זי איז געווען א אידישע טאכטער און זי האט נישט אויסגעזאגט ווער זי איז, און שפעטער ווען דער קעניג האט זי שוין ליב געהאט דעמאלטס האט זי שוין פארציילט אז כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, וועגן דעם זאלט איר וויסן אז דער פורים איז נאך העכער פונעם פסח ווייל פסח איז אלעס געווען ניסים ניסים ניסים, אוודאי ווערט א איד א מ. אבער פורים זעהט עס אויס אז ס'איז געווען ווי מ'זאגט סתם א טבע'דיגע מעשה, לערנט אונז דער הייליגער באשעפער אין זיין תורה אז אזוי ווי יענץ זעהט דיר אויס אז דאס איז ווי מ'זאגט טבע, אזוי זאלסטו וויסן אלעס וואס דער מענטש גייט דורך, ביסט אויפגעשטאנען, ביסט געגאנגען אין דער גאס, א קאר האט דיך נישט איבערגעפארן, א גוי האט דיך נישט באפאלן, אלעס איז ניסים, אין בהם טבע. למעשה, פארוואס זאג איך עס, דער עולם ווער ס'האלט נישט מיט מיט די פאליטיק, און עטס דארפטס טאקע נישט מיטהאלטן ווייל סוף כל סוף, איך מיין, עטס דארפט זיצן און לערנען, בחורים און אידן דארפן זייער עול פרנסה, וויל איך ענק זאגן, אמעריקע איז יעצט דורכגעגאנגען א קריזיס וואס קיינער גלייבט נישט, איך גיי ענק זאגן א סוד, א סוד וואס איך מיין, איך זע עס פון וואס איז פארגעגאנגען, מ'האט אונז שוין פארקויפט להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, ס'איז פינישט. דאס איז שוין געווען אפאר מאל, עס איז געווען די צייט ווען עס איז געווען די מגיפה, און יעצט איז נאך און נאך געשען די זעלבע זאך נאכאמאל, די גזירת הקאוויד, און נאכדעם האט זיך אריינגעצויגן יעצט אז מען גייט אוקריינע אויסהארגענען, אין אוקריינע וואוינען צוויי הונדערט טויזענט אידן, עס איז א געפערליכע גזירה געווען פאר כלל ישראל, און וואס איז געווען? דער עולם האט אנגעהויבן צו בעטן דעם אייבערשטן, האט דער אייבערשטער רחמנות געהאט, שטעל דיר פאר זיי האבן זיך גערעכנט אויף פופציג זעכציג. טויזענט טויטע סאלדשערס אליינס, נישט נישט ציוויל, ציוויל וואלט געווען אסאך מער, שוין האט אונז דער אייבישטער מציל געווען, אבער אונז כאפ מיר עס נישט ווייל אונז זעמיר ביזי יעדער מיט א איש איש על מחנהו איש על דגלו יעדער האט זיך זיינע זאכן, איז אז ס'קומט יעצט אזא פורים איז עס א גרויסע פראבלעם ווייל אונז מוז מיר באמת באמת פון טיעפן הארצן לויבן דעם אייבישטן ווייל טאמער נישט זעמיר אויף צרות, איך וויל זאגן נאר א אינטערעסאנטע דערהער, ווען ס'איז געקומען דער אייבישטער האט געזאגט איך וויל ביי די. מעשה פונעם עגל איך וויל אומברענגען די אידן איז ווערט דארטן געברענגט די גמרא און די ספרים אז מ'האט עס צוטיילט אויף דורות אין לך פקידה וואס איז נישט דא פון פון מעשה העגל דאס איז קלאר איז במילא וויל איך עס זאגן פארן עולם ווי זינדיג אונז זעמיר געווען ווי אונז האמיר געשלאגן די תורה אין פנים מיט קאמען קאור און מיט די אלע שייגעץ שטיק און מ'לאכט דעם אייבערשטן אין פנים שטעל דיר פאר וואס איז געשען ס'איז שוין געווען אפאר דיינים און רבנים וואס האבן זיך צוגעשטעלט אז ס'איז אסור האט מען אנגעהויבן זיי צו רודף'ן און סתם גערודפ'ט איין דיין איז צאמגעפאלן ער האט געוואלט פארלערנען א שיעור ער האט אנגעהויבן צו רעדן שלא בדבר ער האט געזען אז ער איז צומישט געווארן דאס קומט פון די אלע צרות מיט צו צו פייניגן פייניגן זאג איך א רב האט א מיינונג ער וויל זאגן אז ס'איז נישט כשר מוז סאטמער מיט די שקצים אים גיין רודפ'ן ער טאר נישט האבן זיין מיינונג און איך וויל ענק זאגן מיט דעם עטץ פארשטיין יעדער איינער פרעגט אויב דער דברי יואל האט זיך אראפגעזעצט און געשריבן א גאנצן ספר און האט מברר געווען זיין שיטה פארוואס האט אים קיינער נישט אפגעפרעגט, פארוואס מ'האט אים נישט אפגעפרעגט? ווייל כ'על אייך זאגן פארוואס, דער פאפא רב זכרונו לברכה דער ואכי יוסף איז געפארן אויף ארץ ישראל דאס ערשטע מאל, האט ער געפרעגט דעם פעטער דעם צעהלימער רב צו ער זאל גיין צום כותל צו נישט, האט ער געזאגט אזוי, צו מ'מעג גיין צו נישט גיי איך נישט אריין דא אין די הלכה, עס איז נישט, עס האט נישט מיט מיר. דו פרעגסט צו דו זאלסט גיין, זאגט ער דו זאלסט, טאמער ווילסטו די שויבן זאלן דערבלייבן גאנץ אין דיין הויז זאלסטו נישט גיין, עס איז געווען א טעראר ארגענעזעישן וואס האט יעדן טעראריזירט, האלטסט נישט פון מיין שיטה? טעראריזיר! שטעל דיר פאר ווען אונז וואלט מיר געווען די ערליכע אידן די טערארס, אונז וואלט מען טעראריזירט דעם סאקמער רב מיט אלע זיינע שקצים ארום און ארום אים, דעמאלטס וואס וואלט ווען געווען? וואלט שוין משיח לאנג דא געווען. ביי אונז איז מען זיך געגאנגען שלאגן, אונז זעמיר איידעלע מענטשן, פארשטייסט, און בפרט נאך די ישיבה האט אן אינקאם פון דעם, איך דענק אמאל האט מען געוואלט מאכן עפעס א פראגרעם, ס'איז געווען אז מ'לערנט אקאונטינג, געווען אן אקאונטענט האט מיך אויפגעקאלט איך זאל אריבער קומען אויף סענדז סטריט עס איז דארטן קומען פון די גאווערמענט איך זאל קויפן בוקס זאג איך אים וואס מיינט איר צו איך בין איך בין ענקער שמאטע יא אבער די ישיבה האט פון דעם א גרויסע הכנסה זאג איך הו קעירס הו קעירס איך האב פון דעם גארנישט איך גיי מחלל שם שמים זיין ברבים ווייל די ישיבה האט הכנסה דאס איז וואס דא איז געווען ס'איז געווען א טעראר ארגענעזעישן וואס מ'האט יעדן טעראריזירט איז דא יעצט א דיין אין וויזשניץ מ'האלט אים אין איין טעראריזירן ווייל ער האלט אויך נישט מיט אז מען מעג נוצן די קאמען קאור געלט האט מען אנגעהויבן משוגע צו מאכן אהער מיט אהין מיט אהין מיט אהער און איך וויל ענק זאגן איך האב שוין אסאך מאל באמערקט נישט פון היינט איך האב עס שוין אסאך מאל באמערקט איך האב אויך געהאט נסיונות יא נעמען דעם טשעק פון די גאווערמענט די גאווערמענט פלעגט געבן דעמאלטס וועלפער פוד סטעמפס איך האב יעדן גע'פסק'נט פוד סטעמפס מעגסטו נעמען ווייל די גמרא זאגט בודקין לכסות ואין בודקין למזונות איינער זאגט איך בין הונגעריג מוזטו אים געבן צו עסן ס'איז אה, דאס איז שוין א זאך וואס מען דארף קוקן צו, ווי מען זאגט, ער מיט די קרייטעריע צו נישט. האב איך געזאגט, פוד סטעמפס מעג מען נעמען, די קינדער מוזן נישט הונגערן ווייל איך האב פרומע זאכן, און בפרט נאך דעמאלטס איז געווען צייטן וואס ליגעל האסטו עס געקענט האבן, האסט עס געקענט האבן ליגעל, ווייל זיי האבן פארשטאנען אז מען דארף האבן צו פארדינען מער. שפעטער האב איך אנגעהויבן צו פארדינען אביסל מער, בין איך געגאנגען דעמאלטס פרעגן ערנסטע רבנים, כ'האב געזאגט למעשה געט מען דאך נישט איין די ריכטיגע אינקאם און נישט ביסטו דאך נישט ווי מען זאגט קענסטו דאך נישט באקומען האבן זיי געזאגט אביסל דרייען מעג מען פארוואס ווייל ווייסט דאך אליינס פארוואס ווייל דו קענסט עס זיי נישט מסביר זיין אז דיך קאסט צען דאלער א חודש די מקווה פאר די מענער און בערך פֿינף און צוואַנציק פאר די פרוי פלאס טיפס. ווייל זיי נעמען דאך דאס נישט אן, איז במילא מוזטו ווי מען זאגט לעבן דערמיט. כ'האב אמאל נאכגעזאגט דאס ווארט, כ'האב עס געהערט אמאל פון באיאנער רעבן דאס ווארט, באיאנער רבי האט אמאל געזאגט אז מען האט געפרעגט דעם הייליגן ריזשינער וועגן משא מתן באמונה, איז געווען אין דארטן אין באיאן צו אין ריזשין איז געווען א פרוי וואס פון איין פרוי צו די צווייטע האט זי אויסגעווישט די קאנע, ווייל מען וואשט דאך עס אויס, מען טראגט זיך צו יענעם אין שטוב פלעגט מען עס אויסוואשן, איז דאך געבליבן אביסל נעץ.

אז עס איז געווען אז מען האט געוואלט קויפן א הויז האט מען נישט באקוקט דיין אינקאם, האסט געקענט שרייבן וואסערא ליגנט דו ווילסט, האסט געקענט שרייבן פארדינסט א דאלער א חודש און מען האט עס דיר אפראווד, אין א צייט ווען די גאווערמענט האט געוואלט אז די בענק זאלן ארויסגעבן געלט פאר מארטגעדזשעס האב איך געהאט דרײַ חברים ס'איז געווען רייך ווי קורח, אלע דרײַ זענען געשטארבן פענילעס, פענילעס מיינט זענען געווען בעלי חובות, איז בקיצור איז אין יעדע זאך איז דא א חלק פונעם עבירה פונעם עגל. יעצט וואס איז געשען דא מיט דעם פורים אז ס'איז געווען אנגעשריבן און געדרוקט שוין להשמיד להרוג ולאבד ס'איז שוין געווען געשריבן מיט בלוט מרדכי הצדיק האט עס איבערגעדרייט אבער ווי האט ער באצאלט די ביל די ביל העז טו בי פעיד דער אייבישטער געט דיר א דיסקאונט ער מאכט קלענער די עונשים און צוטיילט עס אויף מערערע יארן באט וואט העפענד טו די ביל סאמבאדי העז טו פעי דעט ביל יעדעס מאל עס קומט די צייט פורים און פסח עסטו זען אז אונז באצאל מיר די ביל יעצט האמיר באצאלט צוויי בילס, מורא'דיגע בילס, איינס איז אז ס'איז געווען אז אלע אידן אין אוקריינע זאלן חלילה געהארגעט ווערן, אלע אידן, זיי האבן זיך געמאכט דארט מיט ביקסן זיי שיסן, זיי שיסן, זיי מאכן פאו פאו, און יענער קומט מיט מאשין געווער און ער קומט מיט די נייעסטע באמבעס, סאו פארוואס טוט דאס דער אייבערשטער, ווייל ער זאגט א קינדערלעך טייערע, איך האב דאך נאר איין אידיש פאלק, איך האב נישט צוויי, טוטס מיר א טובה, הייבטס אן צו פארשטיין די מעסעדזש, און קרעו לבבכם ואל בגדיכם. און צורייסט ענקער הארץ און נישט ענקערע קליידער. יעצט איז דא נאך א מעשה, באט ברוך השם ס'הייסט אזוי אז פוטין האט שוין צוריק געצויגן, איך בין געווען ביז יעצט אפאר וואכן, איך בין יעצט אויפגעקאלט יעדן שליח חב"ד ווי איך האב געמאכט א מקווה וועם איך קען וויאזוי זיי זאלן איבערלאזן זייער מקווה, אז זיי האבן געוואלט צושפארן זיי גייען אוועק זיי ווייסן נישט ווער ס'וועט נעמען קעיר דערפון, זאג איך פסול זאל די מקווה זיין אבער די מקווה בלייבט אפן, פרעגט ער מיך וואס הייסט קענסט זאגן אזאלכע שטותים, זאג איך ס'איז דא א חזון איש ווי די חזון איש זאגט אז א רב זעהט אז ס'נישטא קיין מקווה און ס'געשעהט מכשולות זאל ער אריינלאזן שאובין בהמשכה ווייל די דין איז אז מן התורה איז שאובין בהמשכה כשר די חכמים האבן געזאגט א ג' לוגין פסל'ט איז עס כאטש כשר מן התורה זאגט ער ביסט מציל די פרוי און די משפחה און די קינדער פון א איסור נדות דאור. ייתא עס איז נאר א דרבנן אבער די חזון איש זאגט זאלסט זייער וואטשן אז זאלסט עס נישט טון ווייל ס'איז דיר גרינגער עס צו טון און נישט צו ווארטן אויפן רעגן וואסער. איך האב אפגעקאלט א שליח חבד איינער וואס איך קען אים גוט פרעגט ער מיך זאג מיר ער איז א מוסמך געווען דער חזון איש זאג איך כ'על דיר זאגן דעם אמת אזוי ווי די רבי זאל זיין געזונט איז קיינער נישט געווען ניין. און אפילו קעגן ח ו, דער רבי איז געווען גרעסער פונעם חזון איש פי שמונה, זאג איך נאר איין זאך וויל איך דיר זאגן, אין די עולם התורה איז ער אבער זייער שטארק אנגענומען, און ממילא מוזטו דיך קאמפלייען צו דעם. האט ער געזאגט ער פארשטייט. איז דאס איז וואס איך וויל מסביר זיין פארן עולם, מען האט אראפגענומען די גזירה פון די רוסישע אידן, פארוואס? פאר זייער מסירות נפש, זיי גייען מיט אזא מסירות נפש אין די מקווה, רבותי איך קען ענק נישט מסביר זיין, איך האב אמאל געטראפן א פלאץ ווי עס איז געווען, איך האב געדארפט נאכבויען א מקווה, קומען אָן אַלטע פֿרױען. אַ, דער רבי איז געקומען בױען די מקווה! פֿרעג איך זיך, װאָס װײסט עטס פֿון אַ מקווה? זאָגן זײ, אַ, האָבן זײ אָנגעהױבן צו װײנען, רבי, װען זעמער געגאַנגען אין די מקווה אין די יונגע יאָרן, סטאַלין האָט עס צוגעשפּאַרט, איז האָבן זײ מיך געפֿירט אױף אַ פּלאַץ, װאָס איז דאָרטן דאָ אַ בית-החיים, און מע האָט אַרײַנגעגראָבן, אַ כּאילו מאָרגן גײט שטאַרבן אַ מענטש, אין װינטער קען מען דאָך נישט גראָבן, װײַל ס'איז דאָך פֿול מיט אײַז, האָט מען אױפֿגעגראָבן אַ קבֿר, ס'האָט זיך אָנגעפֿילט מיט מי-גשמים, און דאָרט זענען זײ געגאַנגען. אין מקווה ביינאכט, ס'איז נישט צום גלייבן, און זאגן זיי מיר, אבער ביי אונז איז מען געגאנגען נאר דעם לעצטן טאג פונעם אידישן מאנאט. הייב איך אן צו וויינען, ווער ווייסט וואס די חזל האבן געהאט תקנות און אונז האמיר אלעס פארגעסן מחמת אורך הגלות. פרעג איך זיי, פארוואס נאר דעם לעצטן טאג אינעם אידישן מאנאט? זאגן זיי, ווייל ס'איז נישט דא קיין מאנד. וואס הייסט א מאנד? מאנד הייסט די לבנה, אז די לבנה שיינט קען מען זען אז מ'דרייט זיך אין בית החיים. וואלט די קעי-דזשי-בי געקומען גראד געשאסן אפילו נאו קוועסטשענס עסקט, אזוי זענען אידישע טעכטער געגאנגען אין מקווה, ס'איז נישט צום גלייבן, מען האט אראפגענומען די גזירה פון די רוסישע אידן, זיי האבן שוין גענוג מיטגעמאכט, ס'האט זיך אבער איבערגעדרייט דער זעלבער סטאלין, דער זעלבער פוטין, וואס ער האט געגעבן א דריי איבער אז מען גייט נישט אריין אויף אוקריינע, האט גראד אנגעהויבן יעצט מיט סיריע צו האנדלן קעגן מדינת ישראל, רבותי ס'איז נאך דא א גזירה פון להשמיד להרוג ולאבד, מען האט עס געטוישט. שטאטס די רוסישע אידן האט מען עס געטוישט אויף די ארץ ישראל'דיגע אידן, און בכלל זיי זיצן דארטן אין כנסת און שרייען ווי משוגע איינער אויפן צווייטן, ס'איז שוין נישט קיין מדינה פון חוק אויך נישט, ס'איז גארנישט, זיי האבן עמטליך דעקלערירט אז מ'ברויך נישט קיין רבנות, שוין, מ'ברויך נישט קיין כשרות, דעטס איט, מ'ברויך נישט, זיי כאפן נישט אז דער גאנצער אחיזה אין גלות איז געווען דאס וואס זיי האבן געגעבן פאר בני תורה צו עסן און זיי האבן געגעבן כולל געלט, דו האסט דאס נישט, דו האסט נישט קיין רבנים, איז נישט דא א לאנד איז בקיצור דארט האלט מיר אונז היינט זיי האבן זיך אליינס געמאכט דעם חורבן דעם קבר און צום סוף זיך אליינס באגראבן און פארטיג במילא וויל איך זאגן פארן עולם אונז לעבן מיר אין זייער זייער סכנה'דיגע צייטן און יעדער זאל כאפן א תהילים'ל און זאגן אפאר קאפיטלעך תהלים אונז האבן מיר א עקסטערן חודש וואס דער אייבישטער ווארט צו הערן פון אונז און דאס איז דאס וואס איז דא יעצט אין בין אדר ראשון לאדר שני דער אייבישטער געבט אונז א טשענס נאך עקסטערן חודש מען זאל דאווענען און אים בעטן און מען זאל מכיר זיין אז דאס איז אלעס ניסים אין בהם טבע און טאמער מען וועט דעיס טוהן וועט מען אם ירצה השם געהאלפן ווערן מען האלט נאך עניוועי פאר עיקבתא דמשיחא ס'איז שוין נישט דא צופיל צייט עניוועי דעיס וויל איך ענק זאגן רבותי פארשפילטס נישט די צייט אזא הזדמנות קומט נאר איינמאל אין יאר און פאר אסאך מענטשן נאר איינמאל אין לעבן ווייל טאמער לעבט ער נישט ביז איבער עס יאר האט ער עס פארפאסט אויף אייביג סיומה די לעולם ואף לא לשביעותו ס'קומט יעצט א שווער יאר, א יאר איז נישט דורך געגאנגען א קאוויד מיט נאך אנדערע זאכן, אין קענעדע הארגען זיי זיך נאך ארום צו מען זאל יא איינהאלטן די תקנות צו נישט, די גאנצע זאך איז געמאכט צו די חברה וואס האבן געוואלט אונטערברענגען, האבן געוואלט מאכן א נייעם וועלטס איינארדענונג, רבי נתן ברענגט נאך פון זיי אין הלכות בית הכנסת זאגט ער ימח שמם אויף זיי, זיי ווילן אז די פאר עשירים זאלן געניסן פון די וועלט און די ארעמעלייט זאלן נישט האבן גארנישט. דער אייבערשטער זאגט ניין, קוקטס אהער וואס טוט זיך אין חומש און אין סדר דברים, דער אייבערשטער זאגט מען זאל נישט פארגעסן דעם ארעמאן, דעם ארעמאן, דעם ארעמאן, און די שבט לוי זאל מען נישט פארגעסן, דאס איז משרתי קל, און דער אייבערשטער האט אונז ארויסגעראטעוועט דערפון, יעצט זעט מען הערשט וואסערע ניסים דא געווען, הילערי קלינטאן מיט די אלע האבן געוואלט אונטער ברענגען דאנעלד טראמפ, וואס האבן געוויסט אז ער וועט זיין א טרעט פאר זייערע זאכן. יעצט איז דא אזוי, אמעריקע האט זיך באנוצט אין וו.

פאר זיי טוהן כל עבירה שבתורה, זיי האלטן נישט קיין שבת, נישט דא קיין נסיון אז זיי זאלן דאס טוהן, דו קענסט זיך נישט צוריק האלטן איין טאג פון די וואך, הייליגער באשעפער, אז דו ווייסט וואס איז גוט פאר דיר און פאר אונז, קיין נסיונות האבן מיר אונז נישט קיין כח, אונז וועלן מיר דורכפאלן, אונז זאגן מיר דיר אפ, ברענג אונז נישט צו קיין נסיונות, לאמיר בעטן דעם אייבערשטן זאל אונז שוין אויסלייזן מיט משיח צדקינו במהרה בימינו אמן. איך לייג ארויף דא א דרשה פון הרב הגאון רבי אברהם יהושע סולובייטשיק, און ס'דויערט אביסל מער ווי א שעה, און ס'איז וועגן דעם רשע דער וואס האט מטמא געווען אידישע קינדער מיט אידישע טעכטער, און אויכעט קעגן די וואס זיי געבען אים כבוד. דער נואף איז געווען דער באקאנטער וואלדער. אסאך מענטשען פרעגן מיך, אבער ער האט דאך געשריבן פיינע בוקס, פארוואס זאל מען נישט הנאה האבן? האב איך זיי געענפערט, ספר תורה שכתבו מין שטייט עקזעקטלי וואס שטייט ביי אונז עס אין ספר תורה, ס'שטייט גארנישט אנדערש.

און קען אויך נאכדעם און שעמט זיך נישט, דאן לא יודע עול בושת, לא יודע עול בושת, א מענטש וואס האט גענומען צום סוף, וואס האט נישט געלאזן קיין ברעקל ספק אז מען זאל וויסן וואס ער איז געווען.

זה הרי צריך אוויר צריך אוויר הם צריכים אוויר זה הקטנה זה אוויר האוויר גם כן צריך להיות אידישקייט.

אינגאנצן דאס איז וויכטיג פאר קינדער, און די קינדער זענען ישראל אין דעם. אויף מארגן וואס איז געווען די מעשה מיט די רבי גייען שפאצירן דורך רחוב יפו,

אפשר איז צוגעקומען א דבר מינות צו דיר, האסט הנאה געהאט דערפון, ישר הדבר בעיניך, ועליו נתפסת, און ווערט א מעשה. אמר לי עקיבא, הזכרתני, פעם אחת הייתי מהלך בשוק העליון של ציפורי, ומצאתי אחד, ויעקב איש כפר סכניא שמו, ער איז געווען א מין,

די זעלבע זאך וואס טוסט דא קענסט מיט די גאט אבער די גוים האט דאס דאס מען נישט קענסט זיך לאכן סך פאר אידישע קינדער ויאמר ספר בשם הגוים רבי חיים לייב הנל דער חפץ חיים פלעגט דערציילן ר' שלום האט אים אמאל געפרעגט סדנא מה לנו שכורך הספרים בעירו וואס טוט מען מיטן איינבינדער שהזיד לכרוך ספר לשונות של ספר רוסי און כאב אין חומש בראשית נתחכך

איר פארט דאך אין די וועלט? זאג איך אייך, צו קיין פארטיי זאלט איר נישט געהערן. צו קיין פארטיי. פארטיי איז א פאמפע, ס'פאמפעט אויס יראת שמים און ס'בלייבט איבער נאר פארטיי. איך האב א איד וואס האט עס איבערגעזאגט, דאס רבי ירוחם האט עס אים געזאגט.

די נערים יהיו עצוב, עצובים, ותעלולים שהם המידות המגונות והתאוות הרעות ימשלו בם והנערים המושלים, זעלבסט די נערים המושלים, זעלבסט זעלבסט ווען ווען זיי פירן די מידות מגונות מיט די תאוות הרעות, באופן שהם יהיו משועבדים אל ממשלת נערים אשר הם משועבדים אל תאוות לבבם.

מ'האט געוואלט ערליכע אידן, זיין אין א ישיבה נאכדעם האט ער האט ער געוואוסט אז מ'דארף אים מחנך זיין, און האט אים געזאגט צו מאטי הרב אפילו אז ער איז געווען א שניידער. אבער אבער אבער היינט די קינדער מיט די אלע נארישקייטן, מיט די אלע ביכלעך, מיט די אלע פון די אזעלכע פון די בפרט עס איז נאך פון אפיקורסים אויך, און וואס קומט נאך דעם ארויס? ס'איז אין די קאפ פון קינד צו גראדן עס איז די ליבע טאליע, ס'ווערט נישט קיין זאך פון זיך.

ס'דא א איד ער הייסט ר' חיים שאולזאהן, דער ר' חיים שאולזאהן האט א גאנצע אריכות יעצט אויף בעלז אז זיי גייען. יעצט טוען א מורא'דיגע זאך, ער געדענקט ווען ער האט חתונה געהאט מיט פופציג יאר צוריק, איז נישט געווען אזא מין זאך ווי צו לערנען ענגליש, און ער האט געטוען א חוץ לארץ'דיגן שידוך, און ער האט געוואלט גיין לערנען זיך ענגליש, און די רבנים האבן געזאגט מען טאר נישט, און ער איז מסביר א גאנצע אריכות, הערטס אים אויס, זייער שיין ווי ער צו צעלייגט עס. איך וויל נאר זאגן איין זאך, ר' חיים שאולזאהן, איך האב פאר דיר גרויס דרך ארץ, אבער איך האב דיר צו זאגן איין זאך, ווען דו זאלסט וויסן ווי פארזינקען סאטמאר איז מיט אלע אנדערע מוסדות זענען, וואלסטו נישט געגלייבט. דארפסט נישט אנכאפן בעלז און שיסן בעלז ווייל ס'איז בעלז, סאטמאר נעמט אין אמעריקע אלע טרייפענע פראגרעמס, ס'איז דא די זנות פראגרעמס וואס מ'האט גענומען יארן צוריק, מ'האט גענומען אז די אינגעלייט שוואנגערן אן די ווייבער און די ווייבער האבן נישט קיין דזשאב און ס'האבן נישט ווער ס'זאל זיי אויסהאלטן האט זיי די גאווערמענט געגעבן א ספעשל פראגרעם זאלן האבן פאר די קינדער צו עסן, דאס האט מען אלעס געמעגט? אלעס האט מען געמעגט? דער רבי זכרונו לברכה דער סאטמאר רב האט נישט געגלייבט אז מ'נעמט געלט, ער האט געזאגט אמאל פאר דעם פון מאנטריאל ער איז געווען דער דיין, און שפעטער איז ער געווען דער רב פון מאנטריאל, האט ער אים געזאגט, ער האט אים געפרעגט צו מען זאל לערנען פראנצויזיש אויכעט, דעם צו דריי שפראכן, און ווי קענען קינדער לערנען אזויפיל שפראכן, האט ער געזאגט, נעם נישט קיין געלט, דארפסטו נישט לערנען, דער רבי איז זיך ארויסגעפארן אזוי ברייט, איר זעסט איך נעם אויך נישט קיין געלט, איך דארף נישט אנקומען צו די אלע זאכן, און קיינער זאגט מיר נישט וואס צו לערנען, און יעדער האט זיך צולאכט, דער וואזנט איין מענטש וואס איז נישט געזעסן דארט און ער האט געלאכט, מען האט אים טאקע אזוי פארפירט? יא! די זעלבע מיט די פלייש, און די זעלבע מיט אלע הכשרים האט דער מענטש, פארפירט מען האט געווייפט די טוילעטס מיט אים און פארשטייסט יעצט הייבט מען אן א נייע מעשה בעלז בעלז שמעלץ ליסן בעלזער רב האט א פראבלעם צו דעקן א בודזשעט סאטמאר רב האט געהאט א פראבלעם און אלעס מיינט נישט זיין אייגענעם בודזשעט אלעס איז דאך פארן אייבערשטן טוען זיי וואס זיי קענען דעטס איט יעצט איך זאג גארנישט אז סאיז דא רבנים וואס האבן ארויסגעלייגט א חרם מען זאל נישט לערנען א פרעמדע שפראך האב איך שוין געזאגט די שאלה איז אויף ווי לאנג א חרם איז גילטיג סאיז נישט גילטיג אויף אייביג דער איז נאו סאטש א טינג. שלמה המלך האט אונז באשוואוירן השבעתי אתכם בנות ירושלים, און זאגן אסאך מפרשים דארט אז שלמה המלך האט נישט געקענט באשווערן גאנץ כלל ישראל עד סוף כל הדורות, אזאנס איז נישט דא, ער האט געקענט באשווערן די וואס זענען געווען דארטן, און נישט איך זאג עס, עס זאגן גרויסע מחברי ספרים, דער אבני נזר ברענגט עס, אנדערע ברענגען עס, קיינער האט נישט געקענט באשווערן, משה רבינו האט געקענט באשווערן, אפילו א נביא ווייס איך אויך נישט צו ער האט געקענט באשווערן כלל ישראל אויף אייביג, אבער עס איז נישט מיינע ביזנעס, איך גיי נישט אריין אין דעם. האבן די רבנים געזאגט מען טאר נישט לערנען, עס האט זיך געטוישט אז אזויפיל מענטשן פון חוץ לארץ זענען געקומען אויף ארץ ישראל, אלעס קען ענגליש, טאר מען שוין נישט רעדן ענגליש? מען טאר שוין נישט לערנען? איך קריג מיך נישט, ווייל מיך אינטערעסירט דאס נישט, מיך אינטערעסירט מער די קאמאן קאור וואס סאטמאר לערנט, די שמוץ פון שמוץ וואס איז דא, איך האב ענק שוין געזאגט אסאך זאכן וואס דארטן האב איך געזען שטיין, רחמנא ליצלן וואס דארט שטייט. עס שטייט אז א מענטש האלט אז דער אייבערשטער האט חס ושלום חס ושלום געמאכט א טעות ער האט עס באשאפן פאר א מיידל און ער וויל זיין א יונגל זאל ער זיך מאכן פאר א יונגל דער איז נאטינג ראנג רחמנא ליצלן איך וויל נישט נאכזאגן נאך זאכן ווייל איך וויל זיך נישט דארפן רייסן קריעה דאס אלעס מעג מען אבער ווייל בעלז טוט עס איז ווערט עס אן עוולה ס'איז אן עוולה אז בעלז טוט עס ס'איז אן עוולה אז סאטמאר טוט עס ס'איז אן עוולה אויף יעדן וואס ער טוט עס רב שטיינמאן האט געזאגט אז ער האט אויסגערעכנט ער האט דאך געקענט אידישע גבירים ער האט אויסגערעכנט אז ווען יעדער איד זאל געבן נאר מעשר איז נישט דא קיין שום דעפיציט אין קיין שום מוסדות התורה אין די גאנצע וועלט. און אונז ווייסט מען דאך דעם אמת, העלפט פון דעם גייט פאר קראנקע קינדער, אהרן האט געמאכט די קינדער זאלן זיין קראנק, און ער האט דעקלערירט די מאמען אינסעין, האט צוגענומען די קינדער, און מען האט געמאכט סקולס פאר די קינדער, דאס איז וואס מען האט דא געטון, מען האט גוט געוויסט וויאזוי צו גנב'נען פון די גאווערמענט געלט, סאו קומטס יעצט נישט אן, דער רבי האט געזאגט מען טאר נישט לערנען ענגליש און יענער האט געזאגט מען טאר נישט, בעלזער רב זעט אז היינט איז די וועלט אזוי, מען מוז לערנען ווען נישט פארלירט ער די קינדער, האט ער עס געטון לשם שמים, דער סאטמאר רב זכר צדיק לברכה, מיר האט דאס פארציילט הרב. הגאון הרב יצחק לעבאוויטש אז ווען ער האט געעפענט דעם מיידל סקול, אינדערהיים איז נישט געווען אזא זאך ווי א מיידל סקול, ס'איז געווען ביז די פערדע קלאס און דאן האט מען זיך געדרייט אין די גאס, האט דער רבי געזען אז דאס קען נישט אזוי זיין האט ער געעפענט א מיידל סקול, הגם וואס פאר אים איז געווען שרה שנירער וואס האט געעפענט און אלע גדולי הדור האבן איר געלייגט אין חרם און זי האט צו אלע געזאגט כ'האב פאר ענק א פאור לעטער ווארד ענד איטס א מעסעדזש ענד איטס נאט העפי בירטדעי, זיך אויסגעלאכט פון זיי, שטעל דיר פאר ווען עס האט מען היינט נישט קיין מיידל סקולס וויאזוי די וועלט וואלט אויסגעזען, ס'איז אלץ דא איין היראו וואס ער פירט די גאנצע זאך.

כ'ווייס למשל אז סאטמאר רבי האט געהאלטן אז מ'טאר נישט נעמען ווידער גוט מאכן ווייל ער איז געווען א גרויסער געגנער, דאס איז מענטשן וואס זענען געקומען פון לאגער, פון דעסטוועגן דאך פרייוועט מענטשן האבן אים געפרעגט, איך ווייס אז אונזער משפחה אליין האט אים געפרעגט, האט דער רבי געזאגט דו דארפסט זיך פאר רפואה זיכער זאלסטו נעמען, סאו יעדע זאך איז א שאלת יחיד און נישט קיין שאלה פונעם ציבור, פארשטייסט? סאו איך וויל מאכן אט דאס א שטיקל הקדמה פאר הרב שולזאן ער זאל וויסן ווי איך האלט און ווי אונז האלט מיר. די וואך האט געפלאצט א מעשה דווקא מיט בעלז, מ'וועלן אוועקגעבן היינט די צייט אויף דעם ענין. דער בעלזער רבי איז א רעוואלוציענער אין זיין גאנצן לעבן. פון ווען ער האט גענומען די חסידות האט ער גענומען מאכן שינויים. ער האט נישט ליב געהאט די קנאות'דיגע וועג, מ'קען אים פארשטיין. ער האט געטענה'ט די טענה, מיר צאלן טעקס, פארוואס זאל מען אוועקגעבן די טעקס פאר די פרייע? און פערציג יאר צוריק, איך געדענק ביי די שטייענדיגע תורה דארטן, איז ער געשטאנען און געזאגט אז פון יעצט, נעמט ער געלט פון די מדינה, ער וויל די געלט צוריק, מען באצאלט דאך טעקס, ער האט א גוטע טענה, פראבלעם פארוואס זענען געווען ברוגז אויף אים די עדה החרדית, ווייל זיי האבן געהאלטן אז ער איז א חלק פון זיי, ער אנשטאט צו זאגן לכתחילה מיר זענען מער נישט קיין חלק פון די עדה החרדית, מיר האבן נישט מיט אייער שיטה און מיט אייער גאנג און א גוטן טאג, מיר זענען אריבער אויף דעם אנדערע זייט, יא, איז זענען זיי אויך ברוגז, אין אבער ס'וואלט געווען אביסל קלארער אבער דאס האט ער געטון און ס'איז געווען א מלחמה אוי וואס א מלחמה ס'איז געגאנגען אין יענע יארן יעצט איז געגאנגען דער בעלזער רבי און געטון א נייע מעשה א מעשה וואס האט דערציטערט די גאנצע חרדישע וועלט אפילו די וואס זענען דערחור מיט אים מיט די אגודים און יעצט די אנדערע זיי שווייגן אלע ווייל זיי ווייסן נישט וויאזוי צו האנדלען דעם ענין. וואס טוט זיך דא? די געלט פון די מדינה פאר חינוך ווערט צוטיילט אין אפאר וועגן, ס'איז דא די ממלכתי אזוי ווי מ'רופט עס פאבליק סקול, אזוי ביי זיי אויכעט ווער ס'איז פאבליק סקול קריגט פאבליק סקול פול, נאכער איז דא ממלכתי דתי וואס דאס איז מזרחי איז אזוי ווי פאבליק סקול אבער זיי האבן אביסל אנדערע תנאים, וויבאלד ס'איז פרום איז ביי זיי גייט מען אויף א פרומערער גאנג מ'לערנט מער פרומע זאכן, יא דאס איז אויכעט כמעט געדעקט פון ס'איז הונדערט פראצענט געדעקט פון די פון משרד החינוך נאכער איז דא חינוך עצמאי וואס זיי האבן אביסעלע ווייניגער ווייל זיי נעמען נישט אן אן א שיעור זאכן פון משרד החינוך למשל ווי זייערע בחינות וואס זיי מאכן פארשידענע לימודים וואס זיי ווילן אז מען זאל לערנען און מען לערנט נישט ווייל עס איז נישט אויסגעהאלטן ווי ענגליש למשל און אנדערע אזעלכע זאכן איז יא. נאכער איז דא, ס'איז דא אן אנדערע פראקציע וואס רופט זיך אן מוסדות פטור, מוסדות פטור איז בדרך כלל די תלמוד תורה'ס און די אנדערע וואס מ'קען מ'גיט זיי מ'גיט אסאך אסאך ווייניגער מ'גיט א שליש אפשר פון דעם אבער זיי קענען טון וואס זיי ווילן זיי קענען לערנען וואס זיי ווילן זיי קענען געבן וואס זיי ווילן און זיי דארפן גארנישט מיט משרד החינוך האבן. בעלז איז געווען אין די פראקציע די גאנצע צייט הלוואי וואס זיי האבן געוואלט אריינגיין אין חינוך עצמאי זיי וואלטן געקראגן אסאך מער געלט. אבער דארט איז דא א פראבלעם חינוך עצמאי, היינט איז דאס מער אין די שליטה פון די ליטווישע, און זיי ווילן נישט אריינלאזן די בעלזער דארטן בשום אופן, איז די בעלזער זענען געווען אריינגעקראכן אין א מצב וואס פריערט זענען זיי אויך געווען אזוי, אבער אז מען איז געזעצן אין קאאליציע האט מען געקראגן אסאך זייטיגע געלט, האט אייכלער געשאפט פאר בעלז אסאך זייטיגע געלדער, און אזוי האבן זיי געקענט דעקן אביסל זייער בודזשעט, יעצט אז מען זיצט דאך אין אפאזיציע האבן זיי קיין געלט נישט, האבן זיי באשלאסן צו גיין מאכן א נייע זאך ס'הייסט ממלכתי חרדי, וואס די מדינה וועט האבן אין דריי עניינים וועלן זיי קענען פירן ביי זיי אין די מוסדות, וואס דאס איז די לימוד עברית, ס'איז דקדוק און די סארט אלע עניינים, נאכער מאטעמאטיק, און די דריטע איז אנגלית, אנגלית הייסט ענגליש, די דריי זאכן, בכלל ענגליש איז א גרויסע פראבלעם, ווייל איר ווייסט דאך אין ארץ ישראל האט מען גע'אסר'ט דעם לערנען ענגליש פאר אין די מוסדות, און מ'לערנט נישט קיין ענגליש אפילו ב. כמעט קיינער נישט פון די חרדים לערנט נישט קיין ענגליש ביי די קינדער אוודאי נישט, איך געדענק פון מיר, איך פופציג יאר צוריק, איך בין א חתן געווארן מיט א אמעריקאנער מיידל, איך האב געוואלט לערנען ענגליש צו קענען רעדן מיט די משפחה, מען האט מיר נישט געלאזט, מען האט געזאגט מען טאר נישט, ניין זיכער נישט, זיכער נישט. אזוי איז עס געווען און אזוי געגאנגען אלע יארן, אבער היינט, איז געקומען יעצט. דער בעלזער און געזאגט א נייע זאך אז מען מוז לערנען ענגליש און ער האט א גוטע סברה פארוואס מען דארף לערנען ענגליש אז וויבאלד מען איז זיך משתדך אזוי פיל זאגט ער מיט ארץ ישראל מיט חוץ לארץ ס'איז דאך דא אסאך שידוכים איז מען זאל נישט קענען די שפראך זאגט ער איז דאך נישט גוט איז דארף מען יא לערנען ענגליש מען זאל נעמען לערנען ענגליש איי די אלע יארן איז אויך געווען אזוי איך ברענג אייך א ראיה פון מיר פֿופֿציק יאר צוריק דעם יאר ווערט פֿופֿציק יאר פון ווען כ'בין א חתן געווארן חתונה געהאט. נו, און? מען האט נישט געלאזט, מען האט געזאגט אז מען טאר נישט, און וואס איז פלוצלינג געווארן אויס? די אלע די אלע איסורים וואס איז געווען איז מער נישטא, אבער דער בעלזער האט באשלאסן ער האט דעם נימוק און דעריבער וועט מען יא לערנען ענגליש, דער פראבלעם איז דא צוויי זאכן, אויך דער לערנען ענגליש, און אויך די זאך אז משרד החינוך וועט. פירן די דריי עניינים, די עברית, מאטעמאטיקא און ענגליש, וועלן זיי פירן, דאס הייסט זיי וועלן פירן די די בחינות אויכעט, יא, און אזוי וועלן זיי קענען קריגן אסאך געלט. און נאך מער ווי דאס, אז די קינדער זאלן מצליח זיין און קענען די די דריי עניינים, איז קענען זיי קריגן גאר אסאך געלט. זענען זיי געזעצן מיט לפיד, דער עוכר ישראל, מיט אנדערע דארטן, און געמאכט מיט זיי דעם הסכם. איך פארשטיי בעלז דארף געלט איך פארשטיי זיי אבער זיי האבן זיך נישט זיי האבן זיך כ'וועל זאגן אזוי זיי האבן זיך סומך געווען אז לעולם חוסן וואס הייסט אז שטענדיג מען זיצט אין קאליציע שטענדיג זיי האבן א חבר כנסת זיי ווייסן נישט אז זיי טראכטן נישט אפילו אז אין א. קורצע צייט ווען די חרדישע וועלט וועט ווערן אביסל גרעסער און ס'גייט אראפ דער אחוז החסימה זיי וועלן דארפן זוכן אוואו זיי קענען זיצן מ'זאל זיי בכלל ארייננעמען ווייל זיי רעדן אבער זיי האבן קוים זיי האבן נישט אפילו קיין שליש פון א חבר כנסת האבן זיי נישט אין די מספר אז מ'נעמט די ציפערן האבן זיי נישט אפילו קיין שליש גארנישט און עס קומט אויס אפילו א פערטל מ'דארף גיין מיט די ציפערן אפשר א פערטל פון א חבר כנסת איז וואס? כ'מיין אליין קענען זיי אוודאי נישט, אבער אפילו מיט אנדערע. דער ענין איז זיי ווילן זיך פארזיכערן מיט געלט האבן זיי געטון אזא מעשה און דאס האט געברענגט א פייער, יעצט ווארט מען זען צו די קנאים וועלן זיין באמת קנאים, צו די עדה החרדית מיט די סיקריקים וועלן נעמען מלחמה האלטן אין בעלז, וועט דעמאלט וועלן זיי ציטערן ווייל די בעלזער וועלן זיי אנקלאפן די זייטן, ס'וועט נישט זיין אזויווי היינט מען קומט אויף די סטארס דארטן. וואס מען מיר מען, און יענער איז נעבעך א איינציגער ער קען גארנישט טון, קומען אן א פֿינף הונדערט חברה לאמיר זען די רבי'לעך מיט די אנדערע קומען פירן א מלחמה אין בעלז, וועט מען זיי צוברעכן די ביינער, ס'וועט גיין איינער אויף די אנדערע, די בעלזער חברה קענען שלאגן נישט ווייניגער פון זיי, נו וואס וועט מען טון, וועלן זיי שווייגן און פערטיג, און אזוי וועט עס אדורכגיין, דאס איז א ענין פאר זיך, מען וועט זען, מען וועט זען צו די עדה איז טאקע אונטערגעגאנגען. צו זיי קענען פירן ווייטער מלחמות, יעצט יעצט איז דער מבחן זייערע, צו זען צו זיי קענען צו נישט, אבער פאר דעם אויף דעם וועלן מיר ווארטן און זען וואס ס'וועט זיין, און דערווייל א גוטן ערב שבת.
דא שטעל איך ענק ארויף פון איינעם פון די חשובע מענטשן אין אונזער דור, ער איז א סייקייעטריסט און ער הייסט דאקטער ראסל, ס'דויערט אריבער א שעה מיט א דריי פערטל, איך זאג ענק איך האב עס אויסגעהערט, און איך בין דאך שוין א זקן ורגל מיט די אלע זאכן, כ'האב אסאך נהנה געווען פון אים.

דאט ווי קען רעלי ריטש איטש אדער און בי דער פאר איטש אדער מה הוא רחום אף אתה רחום טענק יו. איך לייג אייך ארויף דא א קליפ פון וויי וויי דזשעיקאבסאן ווי ער רעדט אז מען קען קיינעם נישט טראסטן, ס'איז דא גרויסע היראוס וואס מאכן בוקס אזוי ווי חיים וואלדער און נאכדעם ווייזט זיך אויס אז ער איז געווען דער גרעסטער שייגעץ און דער גרעסטער נואף, ס'איז אנבעליוועבל, כ'וויל איר זאלט עס אויסהערן.

דיס ניינטי יער אולד רעבע איז סטענדינג אוטסייד אוו די האוז הי איז שיווערינג הי איז ניינטי יערס אולד הי איז קאלד הי איז טרעמבלינג ער שטייט אינדרויסן הי איז אוטסייד הי סעיז רעבע וויי אר יו אוטסייד הי סעיז די קלינינג לעידי איז אין די האוז איטס יחוד איים נאט עלאוד טו בי אין די האוז הי סעיד יו דידענט טעל מי יו גאנא ליעוו די האוז איי וואלד האוו קאם בעק רייט אוועי איי וואלד האוו נאט גאן הי סעיד איי דידענט וואנט טו טעל יו יו אלסא האוו א לייף יו אלסא דיזערוו טו האוו א ליטעל וועקעישאן יו אר אלסא עלאוד טו דו סאמטינג טונייט.

איט מיענס דעט וויר דעסטינד טו פאל פרעי טו דיס טייפ אוו אימאראליטי אגען ענד אגען ענד אגען. די ישיבה דאט נעט. יעצט אבאמע ציט דעם פרעזידענט אזוי ווי מען ציט דעם שטריקל פון א פאפעט. ער ציט דעם בהמה, דעם פרעזידענט, וויאזוי ער זאל פירן דאס לאנד. וועגן דעם טראגט מען באהאלטענע פליגערס, מען טוט צו צומישן דעם עולם איבעראל ארום און ארום, מען זאל זיך